א נס שנעשה לרבי, און לגבי דעם אז מען פראוועט דעם זמן פון א נס שנעשה לרבי דאס שטייט נישט אין שולחן ערוך אבער לפועל ס'איז דא מנהגים מיוחד אז דאס איז יום טוב איז באוואוסט אז ס'איז געווען א געוויסע נס וואס האט זיך געטראפן ביי אים און ער האט דאס געהייסן ביי זיינע קינדער זיינע צאצאים. אז זיי זאלן פראווען יענעם טאג, עס איז אפילו בשעת עס טרעפט זיך א נס וואס איז נישט צוליב צוליב א ענין וואס איז נוגע צום כלל, א נס וואס איז געווען פארבונדן מיט א מיט א פרטיות'דיגע זאך, א פרטיות'דיגע, און מען האט צוליב געהאט א פרטיות'דיגע נס, איז דא א חיוב פון פון פון פון בניו צו תלמידים צו פראווען דעם פראווען דעם נס, אז מען טרעפט זיך אן אין דעם מקום, צו מען טרעפט זיך אן אין דעם זמן, דער מקום איז ידוע דער מקום, למשל אזוי שטייט אין שולחן ערוך, אבער דא אויכעט א מושג פון בשעת עס קומט דעם זמן איז דא א חיוב צו צו משבח זיין א ברכה, משבח זיין דעם אייבערשטן אויף דעם נס וואס איז געטראפן צו. אפילו אז דער נס איז נישט געווען פארבונדן מיט א זאך וואס איז פארבונדן מיטן כלל, א נס איז נאר געווען וואס איז פאר אים פערזענליך א הצלה, הצלה פאר אים מיט זיין אייגענעם לעבן, איז דאס ער איז אליין ניצל געווארן איז א זאך וואס זיינע תלמידים וואס האבן פון אים געלערנט, וואס לערנען פון אים, דארפן דאס פראווען, סא ס'איז א שמחה ביי זיי, א שמחה כפשוטו. דא איז אבער צוגעקומען נאך א זאך, וואס דער גאנצער, דער גאנצער מעשה וואס איז געווען ביים פריערדיגן רעבין איז נישט געווען אז, נישט געווען צוליב, צוליב עפעס א פערזענליכע, צוליב אלס פריוואטע מענטש, מ'האט נישט געהאט קיין סיבה איינצוזעצן דעם פריערדיגן רעבין, ער איז געווען. בכלל אין רוסלאנד איז דער דער חוק אז מ'האט אליין פריוואט רעדן געמעגט לערנען געמעגט געמעגט געמעגט טון ווי מ'וויל ביי זיך אליין דאס וואס מ'האט אים ארעסטירט איז געווען צוליב דעם וואס ער האט וואס ער האט ער איז געווען אין הפצת התורה ער איז געווען דער וואס איז געווען דער עמוד דער עמוד התווך ווי מ'זאגט ער האט אויפגעשטעלט אינגאנצן אין רוסלאנד דעם גאנצן גאנצן הרבצת התורה וחיזוק היהדות. פשוט נאר דערציילן אביסל פון נישט עפעס עס איז אלץ געדרוקט נאר אביסל איבער זאגן פרשת היום אביסל אזוי דער מנהג מ'דערציילט אביסל איבער דעם פרשת היום וואס איז געטראפן יעמאלט ס'איז אינטערעסאנט פריערדיגע רבי האט אסאך געשריבן מסתמא ווייסט איר דערפון פריערדיגע רבי איז געווען בהדרכה פון זיין טאטן אלץ ממש נאך אלץ קינד האט ער קובע געווען א צייט יעדן טאג ממש אלץ קינד שוין וואס ער פלעגט זיצן און שרייבן געהאט א זמן קבוע נאך פון זיבן אכט יאר געשפילט אין דעם גיל וואס ער האט געהאט א זמן קבוע צוויי דריי שעה א טאג שרייבן, פשוט איבערשרייבן זיינע איבערלעבענישן, זייער אינטערעסאנט וואס ער שרייבט איבער איז כמעט אלע זיינע, נישט אלע, אבער אסאך פון זיינע איבערלעבענישן זענען פשוט פשוט דא, ער האט אליין געשריבן, ער האט געשריבן אזוי מיט מיט א זייער א רייכן סגנון און זייער שטארק מיט טעם, נישט קיין טרוקענעם שרייבן, ס'איז אזא שרייבן וואס ברענגט דיר אריין אין דעם אין דעם אוויר אז מ'ליינט עס. און דער פריעדיגער רבי אליין שרייבט ארויס דעם גאנצן סדר פון זיין פון זיין ארעסט מיט אלע פרטי הדברים שוין געשריבן, ס'איז דא אסאך מער וואס איז נאכנישט וואס איז געבליבן נאך אין רוסלאנד פארשידענע זאכן אבער אסאך זענען איז געדרוקט געווארן ס'איז דא א רשימה רשימת המאסר ס'איז דא בריוון וואס דער רבי אליין האט געשריבן פון יעמאלט איז איינע איז פשוט די פשטות יעמאלט בשעת נאך פאר נאך פאר דעם נאך פאר דעם רש"ב'ס פטירה איז נאך פאר זיין טאטנ'ס הסתלקות בשעת ס'איז געווען די מהפכה אין רוסלאנד אין ע"ח און די קאמוניסטן האבן האבן איבערגענומען איז געווען איינע פון די ערשטע זאכן ביי זיי איז געווען צו מבטל זיין דעם גאנצע זאך פון רעליגיע נישט נאר אידישקייט זיי געווען קעגן רעליגיע רעליגיע שאפט עפעס א א הבדלה צווישן מענטשן, צו מחלק זיין מענטשן מיטן ממשלה, ער האט זיין אייגענעם אמונה, סך הכל האט מען געוואלט בכלל ארויסרייסן דעם גאנצן מושג פון רעליגיע, אלע מענטשן זיינען איקוואל, זאל אלע איבערגעבן צו דעם ממשלה, אויסרייסן בכלל רעליגיע. און בפרט דאס איז געווען די קאמוניסטן, די קאמוניסטן זענען נישט געווען אזוי שארף, עס איז געווען פארשידענע הגבלות, מ'האט נישט געטארט האבן א מוסד, זאגט א רעליגיעזער מוסד אפיציעל האט נישט, דער ממשלה האט עס נישט געשטיצט, דאס איז זיכער אז זיי האבן נישט געטארט האבן אפיציעל א מוסד רשמי פון חינוך. מען האט געמעגט נאר האבן האבן ווי מען זאגט פריוואטע קלאסן האט מען געמעגט, ס'איז געווען א הגבלה, על פי חוק האט מען געמעגט האבן דריי קינדער א כיתה, פיר, ס'איז געווען עפעס א גאנצע שטארקע הגבלה, די פריערדיגע רבי איינע פון די זאכן האט שטארק משתדל געווען מפרסם זיין אין רוסלאנד וואס איז געווען אביסל מקל, ס'איז געווען דאס איז געווען די קאמוניסטן, ס'איז געווען פארשידענע הגבלות וואס מען האט מגביל געווען, פארשטייט זיך כ'ווייס מען האט מגביל געווען עס זאל טאר נישט זיין עפעס א מסיבה פון א רעגוליעזע רעליגיעזע מסיבה וואס איז א געוויסע מספר פון מענטשן, מען האט נישט גע'אסר'ט דעם גאנצן זאך אינגאנצן. מ'האט מגביל געווען זייער שטארקע הגבלות אבער מ'האט נאך אלץ געקענט על פי חוק האט מען נאך אלץ געקענט ממשיך זיין מיט אפיציעלע חדרים, די גרעסטע פראבלעם וואס איז געווען איז אז אפיציעל אין רוסלאנד האט מען געדארפט יענע צ, פריער האט מען יעדע איד געקענט האבען א פריוואטע ארבעט אבער שפעטער אז ס'איז אנגעקומען די קאמוניסטן האט מען מסג אלע האבן געדארפט ארבעטען ארבעטען פארן ממשלה קיינער האט נישט געהאט קיין פראט קיין פריוואטע ארבעט די ממשלה האט איבער גענומען אלע זאכען יעדע איינער איז געווען א ארבעטער פאר די פאר די רעגירונג יעדע איינער האט געדארפט האבען א געוויסע פאסט וואס ער ער ארבעט פאר פאר די רעגירונג. נישט געקענט מאכן אייגענע פריוואטע געלט, איז א מלמד איז נישט געווען קיין ארבעט וואס איז געווען ווי מען זאגט מאושר מצד הממשלה, ס'האט זיך נישט געהייסן א ארבעטער, און זיין א בטל, נישט האבן קיין ארבעט האט נישט געקענט, האט מען נישט געלאזט, יעדער איינער האט געדארפט האבן אפיציעל אויף וואס וואס איז זיין פאך, איז דערפאר מלמדים מיט שוחטים מיט אסאך פון די זאכן וואס זענען נוגע צו אידישקייט, רבנים האבן פארלוירן זייער ארבעט, מען האט נישט געקענט. מען האט נישט געטארט, מען האט נישט געטארט, מען האט נישט געטארט האבן, מען האט געדארפט האבן א ארבעט אפיציעל, מען האט געדארפט ארבעטן עפעס א פאך זאך וואס די ממשלה איז מק אנערקענט עס אלס אן ארבעט, איז דערפאר איז געווען זייער שווער אויף מלמדות, מען האט נישט געהאט פשוט קיין געלט אויף צו אויסהאלטן רבנים, ווייל אלע האבן געדארפט אליין ארבעטן און די בעלי בתים האבן פארלוירן זייערע געלט און יעדער איינער האט געקראגן די זעלבע נומבער פון געלט, נישט געקענט אויסהאלטן א רב, מען האט אליין געמאכט נאר ממש מוגבל וויפיל מען קען אליין, וויפיל מען קען אליין עקזיסטירן, נאר פאר זיך אליין, די ממשלה האט יעדער איינער באצאלט וויפיל. וויפיל מען דארף, ס'איז געווען א, זאל זיין א שוויון ביי אלעמען, און מלמדים און רבנים האט מען בכלל נישט געהאט, מ'האט בכלל נישט געקענט קריגן באצאלט, מ'האט געדארפט אליין ארבעטן, במילא איז געווען, איז געווען, הגם עס איז געווען א היתר מצד די חוק האבן מלמדים לערנען דריי, דריי, דריי קינדער אין א כיתה, אבער לפועל האט מען נישט געקענט, ווייל דער מלמד דארף דאך אליין האבן פאר חיונה, אליין אויסהאלטן די משפחה. דערנאך, דאס איז געווען מצד הממשלה געווען זייער שטארקע הגבלות, דערנאך איז צוגעקומען דערצו, ס'איז געווען די יעווסעקציע, דאס איז געווען דער אידישער מחלקה פון די קאמוניסטן, וואס זיי האבן געטאן זאכן, זיי האבן, זיי האבן זיי האבן געווען אסאך מער פייער קעגן אידישקייט אסאך שטארקער פון די ממשלה אליין און זיי האבן נישט געלאזט אפילו די זאכן וואס על פי חוק האט מען געמעגט האבן זיי האבן זיי ארויסגעריסן אינגאנצן און זיי האבן קוים זיי האבן געהאט געלט און מען האט זיי געשטיצט כ'ווייס נישט וואנענט וואנענט פונקט זיי האבן געקראגן זייער ממשלה כ'ווייס פונקט וואס איז דארטן געווען. און זיי פלעגן ארום גיין אין פארשידענע שטעטלעך אין רוסלאנד, מענטשן זענען געווען פשוטע מענטשן מ'האט נישט געוואוסט פונקט, און מען האט געקומען און גע'אסר'ט אז דאס טאר מען נישט און יענץ טאר מען נישט, און מען האט געסטראשעט, מענטשן האבן מורא געהאט, יעווסעקציע האט געטאן אסאך א שווערע אסאך א מער א שווערע ארבעט וואס פאט וואס פאט אפילו די זאכן וואס על פי חוק האט מען יא געמעגט אפיציעל האט מען זיי נישט געלאזט בידיים נישט געלאזט פארשידענע מעשות איז פאראן פון זיי איז איינע פון די זאכן וואס די פריערדיגע רבי האט געטאן איז אין רוסלאנד די פשוטע מענטשן אין שטעטלעך האבן נישט געוואוסט

ער האט נישט מער געווען אין פראנט פון טאטען אז זיי פילען זיך אין פרייערהייט, און ער האט בשעת דער קינד איז אריין האט דער טאטע אים געזאגט אז אט איז דא צוויי לובאוויטשער זיינען געקומען, זיי האבן זיך גלייך דערשראקען און ער דערציילט אז דער קינד איז א קאמוניסט אבער ער האט זיי מרגיע געווען אז זיין זון וועט גארנישט נישט טון זיי דארפן נישט מורא האבן, דערנאך האט דער קינד זיי דערציילט איר זייט לובאוויטשערס וויל איך אייך דערציילן א מעשה, זאגט אז אייער רבי האט מיר געשיקט א בריוו מיט עטליכע יאר צוריק,

און ער בעט אים אזוי ווי ער איז א לויער אז ער זאל מיטארבעטן מיט אים קריגן די אפיציעלע פאפירן אז די חק לאזט מען זאל לערנען אויף פיר קינדער צי וואס וואס די פריערדיגע רבי האט דארטן געוואלט פועל זיין אפשר לגבי א מקווה ער האט עפעס געוואלט פועל זיין על פי חק האט ער געוואלט אויסנוצן מיט דעם מיט דעם עורך דין מיט דעם לויער און דער פריערדיגער האט אים געשריבן אז איך בין זיכער אז דו וועסט טון די השתדלות וועט דער זיידע זיין זייער צופרידן אזוי האט ער געשריבן דעם.

און צוליב דעם וואס ער האט מפרסם געווען די בריוו און די אפיציעלע ממשל די ליגעל דאקומענטס האט ער געשיקט אין גאנץ רוסלאנד וואס האט ארויסגעוויזן אז ס'איז מותר פארשידענע זאכן ס'האט ארויסגעבראכט אויך די פשע וואס די יעווסעקציע מאכן אז זיי טוען זאכן שלא כחוק איז אין פארשידענע ערטער גאר אין די פארווארפענע ערטער אין רוסלאנד כ'ווייס נישט אין גרוזיע און צוליב דעם ביי די געווארן עפעס א גאנצע זאכן וואס די יעווסעקציע מ'האט זיי מ'האט זיי מ'האט זיי מ'האט זיי מבזה געווען פארשידענע מעשות איז געווען וואס זיי האבן זיי האבן געקראגן בזיונות צוליב דעם ארבעט וואס די פריערדיגע רבי האט געטאן, און דאס האט זיי געבאדערט זייער שטארק, דאס האט זיי מקומם געווען, חוץ פון דעם זיי זענען געווען קעגן אידישקייט, אבער דאס האט זיי, דאס די פריערדיגע רבי האט זיי ידי נטויה ומי דום, און ער איז לוחם קעגן זיי, מפרסם אפיציעלע פאפירן אז מען מעג דאס און מען מעג יענץ, און ער לייגט זיי אין א חרפה און א שאנדע, דאס האט זיי זייער מקומם געווען ווי מען זאגט. און דער עיקר זאך, סתם אינטערעסאנטע זאך, דער עיקר זאך וואס האט וואס האט.

און איז איינע פון די עצות לפועל יעמאלט ביי די רוסישע מענטשן, ביי אסאך פון זיי איז די רעליגיע געווען אזוי איינגעשטעלט אזוי קבוע ביי די המון איז געווען זייער שווער אויסצורייסן די רעליגיעזע זאכן, מען האט געוואוסט אז עס קומט דער טאג דארף מען לייגן א בוים און יענער טאג דארף מען דאס טון, נישט געווען גאר פשוטע מענטשן, עס איז געווען זייער שווער ארויסצוהאקן די מנהגים פון זיי, מען האט געפרואווט פארשידענע עצות מצד די ממשלה, איינע פון די זאכן וואס מען האט זיי געטון, מען האט געמאכט מען האט געמאכט עפעס אן אסיפה פון אלע כומרים פון אלע גלחים פון גאנץ רוסלאנד, און די ממשלה איז דארטן געווען. און דארטן מיט די אלע מיט די אלע מיט די אלע גלחים האט מען עפעס געמאכט געוויסע תיקונים געמאכט א געוויסע ריפארמע ווי מען זאגט אין די רעליגיע און מיט דעם אליין האט מען אנגעהויבן אזוי מנענע זיין די גאנ מען האט געביטן א בוים לאמיר זאגן אויפן לייגן עפעס א בלעטל צוביסלעך האט מען אנגעהויבן איבערבייטן די זאכן אויף צו אנהייבן משרש און עוקר זיין מן השורש די שייכות מיט די מיט רעליגיע האבן די יעווסעקציע געטראכט אויכעט מאכן אזא מין סארט זאך ביי אידן. צונויף נעמען אלע רבנים פון אלע שטעט פון רוסלאנד, אלע פרומע רבנים, אפיציעל זאל זיין אלע פרומע רבנים וועלן צונויף קומען, זיי וועלן אריין שטעלן אויכעט זייערע מענטשן, אזוי אינצווישן, און די ממשלה וועט דארטן זיין, און אזוי וועט מען מאכן געוויסע תיקונים, און צוביסלעך וועלן זיי קענען אזוי ווייזן דער עולם ווי די רבנים, די פרומע רבנים זענען אויכעט מיט אונז. און מאכן תיקונים אויף דאס יענץ און פארשידענע זיי האבן געהאט פארשידענע הצעות און זיי האבן דאס געטאן אין א מיט אז די רבנים וועלן וויסן אז ס'קומט פון יעווסעקציע אז ס'קומט פון די פרייע מענטשן וועלן זיי נישט מסכים זיין האט מען עס געטאן באופן אז אין א אין א אין א סיקרעט וועג אז מ'זאל נישט וויסן און געגאנגען אזוי ווי כאילו ווי מ'וויל מציל זיין אידישקייט מיט די תיקונים וכו' ס'איז געווען א גאנצע א גאנצע א גאנצע שפיל האט מען געמאכט מ'האט זיך מ'האט זיך גענומען די וואס האבן זיך ווי מ'זאגט געמאכט כאילו זיי זענען פרומע חברה און זיי זיי ס'באדערט זיי עס זאל אנגיין אידישקייט און זיי זוכן עצות, אין די היינטיגע צייטן זוכן עצות ווי אזוי צו מסדר זיין, לאמיר מאכן אסיפה ביי די און די ממשלה וועט מסכים זיין צו דער אסיפה, וועט מאכן פארשידענע תיקונים, ממשלה וועט לאזן אפיציעל זאל זיין מלמדים זאל זיין רבנים מ'האט געוואלט מאכן אזוי מצד אחד מאכט מען כאילו ווי מ'גייט ארויסהעלפן אידישקייט אז מ'גייט מאכן אזעלכע תיקונים און עצות וואס די ממשלה וועט וועלן שטיצן אין א געוויסע הגבלות שטיצן רבנים אבער דורך דעם האבן זיי געוואלט אויך מאכן פארשידענע קולות וואס דורכן אנהייבן צו משרש זיין מן השורש ט, ריינע אידישקייט, ריינע, ריינע חינוך על טהרת הקודש. און נישט אלע האבן געוואוסט, און די רבנים לאו דווקא נישט אלע האבן געוואוסט. אין אנהייב איז דאס איז איז איז איז ג דער דער הצעה געקומען, דער פריערדיגער רבי איז געווען אין לענינגראד, און די הצעה געקומען פון דער קהילה אין לענינגראד. אפיציעל, רשמית, איז די איז די הצעה געווען מצד די קהילה אין לענינגראד, וואס איז נישט געווען קיין פרייע קהילה אפיציעל. די רבנים וואס האבן פארגעשטעלט די קהילה זענען געווען בערך פרומע אידן. ס'איז געווען אונטערגעשטעלט, הינטער דעם איז געווען די די יעווסעקציע, די פרייע מענטשן, אבער בגלוי האט מען נישט געוואוסט ווער שטייט הינטער דעם, מ'האט געמיינט אז ס'איז א הצעה פון רבנים. איז מען צו קיין, איז פון די ערשטע וואס זענען, איז פון די ערשטע רבנים וואס מ'איז געגאנגען צו זיי צו קריגן א אישור אויף דעם, אויף דעם אסיפה איז געווען ביים פריערדיגן רבי'ן. און בגלוי האט מען נישט געזען אז ס'איז א זאך וואס איז פארבונדן מיט א, פארקערט ס'האט זיך אנגעוויזן ווי ס'קען זיין זייער א שטארקע חיזוק, אז די ממשלה וועט מאשר זיין א אסיפה פון רבנים און אפיציעל מאשר זיין פארשידענע שטעלעס, וואס מיר קענען מלמדים מיט שוחטים און פארשידענע זאכן, עס גייט זיין א גרויסער תיקון. און דער פריערדיגער רבי האט געזאגט, ער האט געזאגט ער האט אלץ אויסגעהערט, ער שרייבט די יעדע זאך בפרטיות, ער האט אלץ אויסגעהערט און ער האט געזאגט אז איך ווייס נישט, איך קען נישט איצטער קען זאגן קיין טעם, איך זע נישט איצטער קיין טעם אויף זאגן פארוואס איך בין נישט מסכים צו דעם, אבער עס ווילט זיך מיר נישט, אזוי אזוי געווען, עס ווילט זיך מיר נישט דעם ענין, עס ווילט זיך מיר נישט דעם אסיפה. און ער האט דערציילט. אז בשעת ס'איז געווען אמאל ביי זיין טאטן איז געווען אויכעט אזא מין סארט הצעה ביי די רעגירונג אמאל אין רוסלאנד, ביי נאך די ביי די צאר נאך פאר, און און ס'איז געווען אסיפת הרבנים מ'האט נישט געוואוסט, נישט געווען קיין הוכחות לכאן או לכאן, און זיין טאטע האט געזאגט האט געזאגט אויף א געוויסע זאך אז עס וויל זיך נישט דעם ענין, און זאגט אז דער גערער רעבע מיט די מיט די ראדזין איך געדענק נישט פונקט וועלכע זאגט עפעס אפאר רעבעס וואס האבן וואס האבן וואס האבן סומך געווען אויף דעם וואס דער רבי נשמתו עדן האט געזאגט, דער רבי רש"ב האט געזאגט אז עס וויל זיך אים נישט, מ'האט מ'האט געזאגט מ'האט מ'האט סומך געווען אויף דעם.

און די ממשלה האט געוואלט איינשטעלן אז רבנים צו מלמדים זאלן קריגן דורך גיין א געוויסע קורס, עפעס אזוי איז געווען, עס איז געווען נישט געווען אפיציעל א זאך וואס איז געווען נישט קיין סכנת נפשות, עפעס א דורך גיין א געוויסע קורס, לערנען דעם שפראך רוסיש, איך ווייס נישט פונקט וואס איז געווען די הצעה, אבער נישט א זאך וואס איז געווען, און די ממשלה האט יעמאלט געסטראשעט אז אויב די רבנים וועלן נישט מסכים זיין צו דעם הצעה וועט מען מאכן פאגראמען אין גאנץ רוסלאנד, און עס איז געווען א גרויסע ספק ביי די רבנים צו מען זאל עס יא אננעמען צו נישט. און ס'נישט געווען קיין, ס'געווען א גרויסער ספק ביי ביי ביי ביי ביי די רבנים, נישט געוואוסט אז אזוי, געוואוסט אז אזוי, רבי חיים אליין איז געווען מסופק דעם צו אננעמען און ס'נישט געווען, מצד אחד האבן זיי געסטראשעט אז זיי גייען מאכן פאגראמען אין גאנץ רוסלאנד, מצד שני איז ער, און וואס איז וואס איז גרויסער וואס איז די גרויסער תיקון, זאל לערנען רוסיש סך הכל, און דער רבי רש"ב האט יעמאלט געזאגט אז ער האט עפעס גערעדט צום סוף און ער האט שטארק מנגד געווען צו דעם, ער האט עפעס געזאגט אז עפעס אז מ'טאר עס נישט דורכלאזן און ער שטייט מנגד, מ'טאר עס נישט דורכלאזן דעם הצעה. ויהי מה, עס זענען פאגראמען די סטראשעריי, מען טאר נישט דורכלאזן אזא זאך און מען זאל, און ר' חיים האט אים געפרעגט שפעטער לובאוויטשער רבי וואס וואס איז אייער טעם, האט עפעס א הוכחה אז הינטער דעם ליגט עפעס טיפער, אז הינטער דעם ליגט עפעס מ'וועט אנהייבן מיט רוסיש דערנאך גיין ווייטער, האט עפעס א הוכחה אויף דעם, האט דער רבי געזאגט ניין איך האב נישט קיין הוכחות, אויף וואס ביסטו זייט איר אזוי מנגד, האט ער געזאגט אז אזוי ליגט זיך ביי מיר, אזוי האט ער געזאגט, אזוי ליגט זיך ביי מיר, האט ר' חיים געפרעגט לובאוויטשער רבי אויף דעם שטעלט איר.

האט דער פריערדיגער רבי דערציילט פארשידענע מעשות וועגן אים, און ער האט דערציילט דער מעשה, ס'איז געווען א המשך צו דער מעשה, ווי דער רבי האט דערציילט אז שפעטער די רבנים, אנדערע רבנים זענען געווען קעגן דעם, וואס הייסט, מ'גייט זיין פאגראמען, און וואס די גרויסע מעשה, און מ'ווייסט נישט, אנדערע רבנים האבן נישט געהאלטן מיט דער רבי נשמתו עדן'ס החלטה, און מ'האט מכריע געווען, ניין, אז מ'דארף יא מסכים זיין צו דער הצעה, און רבי חיים האט זיך אויפגעשטעלט און האט עפעס געזאגט אין פארנט פון די גאנצע עולם אז איך בין דער באוואוסטער רבי חיים בריסקער, וואס אלע עפעס איך ווייס נישט פונקט עפעס אז ווער עס קיינער קומט נישט צו מיר און עפעס אז איך בין דער באוואוסטער רבי חיים בריסקער און איך איך בין איך זאג אז ס'ענדיגט זיך דעם דיון מען גייט פסק'נען ווי דער לובאוויטשער רבי זאגט עפעס אזוי האט דער פריערדיגער רבי דערציילט די מעשה און האט געוויינט וואס ער האט געזאגט אז די מסירות נפש פון רבי חיים אויף טאן אזא זאך אזוי אויפשטעלן זיך א מוראדיגע מסירות נפש האט ער געדארפט האבן אויף אזוי אויפשטעלן זיך און אזוי ווייזן זיין נוצען זיין פאזישען ווי מען זאגט און דאס איז דאס איז דאס איז האט די פריערדיגע רבי געזאגט אז מיין טאטע האט געזאגט אז עס ווילט זיך אים נישט האט די פריערדיגע רבי געזאגט אז איך בין נישט מיין טאטען אבער אף על פי כן ווילט זיך מיר נישט דעם הצעה אזוי האט ער געזאגט שפעטער נתברר געווארן אז אז אז ס'איז טאקע געווען אז די יעווסעקציע איז געווען הינטער דעם ס'איז געווען ס'איז געווארן שפעטער נתברר געווארן בבירור מוחלט און דאס איז געווען איינע פון די זאכן די יעווסעקציע האט עה מצד דעם וואס דער פריערדיגער רבי האט מנגד געווען צו דעם געשריבן געשיקט בריוו צו אלע זיינע חסידים צו גאנץ רוסלאנד ווי ער איז מנגד צו דעם ענין ס'דא די בריוו געדרוקט צוליב דעם איז נתבטל געווארן דעם אסיפה דאס האט זיי זייער שטארק געברענט זיי האבן געזען ווי ער האט אזא השפעה איבעראל אז דאס האט זיי זייער שטארק זייער שטארק געבאדערט און דאס איז געווען איינע פון די סיבות דער פריערדיגער רבי איז מרמז אין די אנהייב פון רשימת המאסר איז ער מרמז דעם מעשה, איז געהאט שטארקע עגמת נפש, און די ערשטע, דאס איז איינע פון די סיבות עיקריות וואס האט געטראפן די גאנצע מעשה איז געווען צוליב דער, צוליב דער, צוליב דער זאך וואס נתבטל געווארן די אסיפה. נאך א אינטערעסאנטע מעשה פאראן וועגן דעם, בשעת ס'איז געווען, בשעת'ן ארעסט האט מען אים געפרעגט פארשידענע שאלות, פריערדיקער רבי האט זיך געפירט אין פ, דאס קען מען זען אין די אין די אין די, ער האט זיך געפירט אין אין אין אין אין מאסר, ער האט זיך געפירט ממש, ער האט זיך ער האט זיך אזוי ווי עקשנות'דיג, ער האט זיך נישט מתחשב געווען מיט זיי אפילו אין זאכן וואס איז נישט געווען, ער האט מחליט געווען אז זיי עקזיסטירן נישט לגבי אים, ער האט מחליט געווען אז ער ער פירט זיך ווי ער וויל זיך פירן, ער איז בכלל נישט ער גייט זיך נישט מתחשב זיין לגמרי נישט מיט מיט מיט זייערע זאכן. איז איינער, מען האט אים געפרעגט אסאך שאלות וואס איז תורה, וואס איז וואס איז א רבי, וואס איז חסידות, וואס איז אהין, וואס, און ער האט נישט געענטפערט.

וויפיל קינדער איז דא פאראן, וויפיל קינדער איז און וויפיל עלטערן ווילן די קינדער זאלן לערנען ביי מלמדים, מסדר זיין מלמדים, שרייבן צום פריערדיקן רבי'ן, און פריערדיקער רבי האט געהאט א מערק אז ער האט געקליבן געלט, און ער האט געשיקט, פשוט געשטיצט מלמדים, געשטיצט שוחטים, געשטיצט מוהלים, געשיקט מוהלים, געווען א גאנצע זעהר א, ווי מ'זאגט, א ארגענייזד ארבעט געווען, א גאנצע איז איך האב עפעס פארגעסן עפעס וואס איך וואלט געוואלט דערציילן, אקעי.

און ער האט און ער האט ער האט ער איז געווען אחד פון די וועד ער איז געווען זייער איבערגעגעבן צו פריערדיקן רבי'ן צו זיין ארבעט און דער רבי קלעמעס האט ער דורך דעם ארבעט איז זייער נתיידד געווארן זייער באפריינדעט געווארן מיטן פריערדיקן רבי'ן פלעגט אים פרעגן רעדן מיט אים פרעגן שאלות האט ער אים געפרעגט האט ער אים איינמאל געפרעגט פארשטיי נישט אז מענטשן קומען צו אייך און פרעגן אייך עצות אין פרנסה פארשטיי איך איר זייט זייער זיי ווייסן אז איר זייט זייער א גוטע פריינד און איר האט נישט קיין פניות און איר זייט א קלוגער איד.

על כל פנים איז דאס איז דאס איז א בנ א אז אפילו אז ס'וואלט געווען א נס פרטי צו א פריוואטן מענטשן וואלט מען אויך געפראוועט, א נס שנעשה לרבו דארפן תלמידים פראווען דעם שמחה, אזוי דער פריערדיקער רבי האט אזוי איינגעשטעלט מ'זאל פראווען י"ב תמוז, האט ער איינגעשטעלט זאל זיין א יום טוב מ'זאל זיך קומען צוזאמען זיין התוועדות רעים מ'זאל פארברענגען און מ'זאל רעדן צווישן זיך וועגן התחזקות אין שיעורי לימוד און שיעורי לימוד התורה און הרבצת התורה. און על אחת כמה וכמה אז דער גאנצער מעשה איז געווען צוליב דעם ווייל ער האט געארבעט אין הרבצת התורה אין רוסלאנד פשוט אויפגעשטעלט פשוט על פי טבע אין רוסלאנד דאס איז זיך געבליבן אידן אידן וואס זענען יעמאלט געווען די ממשלה האט זיך די קינדער וואס האבן נישט געקענט גיין צו מלמדים וואלטן געדארפט גיין אין שקאלע וואלט וואלטן וועט דאך ארויסגעריסן אידן פון אידישקייט מיט די גאנצע סדר אין די בתי ספר יעמאלט איז געווען מען האט פשוט אריינגעהאקט כפירה מיט די גאנצע זאך איז געווען אז ס'איז דא א ממשלה, ס'נישטא קיין אייבערשטער, ס'איז דא א ממשלה און דאס איז דאס, ס'איז דא אן עם און א מדינה מיט א ממשלה און מער עקזיסטירט נישט, ס'נישטא קיין גאט, נישטא קיין גלייבן, די אלע זאכן האט מען געוואלט ארויסרייסן פון די פון די סיסטעם ווי מ'זאגט, און די מסירות נפש, פון אויפהאל, שיקן רבנים, שיקן מלמדים אומעדום, שיקן מוהלים, שיקן שוחטים, און שיקן שטיצן מלמדים, פשוט דאס האט אויפגעהאלטן אידישקייט אין רוסלאנד.

דער פריערדיגער רבי שרייבט דארט אין דעם בריוו אז מען זאל אז י"ב תמוז איז א זמן מסוגל און י"ב י"ג תמוז יעמאלט איז געווען דעם ערשטן מאל איז געווען יעמאלט דעם נצחון פון ס'איז געווען דער דער צד וואס האט לוחם געווען פאר פאר קדושת תורה און מצוות און פאר הרבצת התורה און ס'זאל זיין אידישקייט ס'זאל זיין קינדער וואס לערנען וואס וואס זיינען נתחנך על פי על פי תורת הקודש און ס'געווען דער צד פון די יעווסעקציע וואס האבן געוואלט לוחם זיין קעגן וואס זענען געווען קעגן רעליגיע געווען קעגן אידישקייט קעגן קעגן גלייבן אין גאט און קעגן געבן א קינד א חינוך פון תורה און מצוות, און י"ב תמוז יעמאלט איז געווען דער ניצחון פון אידישקייט פון דער צד פון קדושה פון תורה און מצוות קעגן דעם צד פון לעומת זה קעגן דער צד וואס איז לוחם קעגן תורה און מצוות, איז דער זמן איז א זמן מסוגל בכלל צו מתחזק ווערן ענייני תורה און מצוות, און דער זמן דער טאג גיט א גיט א געוויסע שטארקייט אויף צו איבערקומען שוועריקייטן, עס קען זיין שוועריקייטן וואס א מענטש האט מבפנים. און שוועריקייטן וואס א מענטש האט מבחוץ, דאס איז א זמן מסוגל וואס א זמן מסוגל וואס א מענטש קען איז אפילו געזאגט מען מאכט א החלטה י"ב תמוז מען זאל מחזק זיין א שיעור אין לערנען צו מחזק זיין אמונת השם מחזק זיין א הידור אין א מצוה איז דא א ספעציעלע א ספעציעלע נתינת כח וואס דער טאג גיבט אז די החלטות זאלן קענען נתקיים ווערן אמאל איז דא א טאג וואס דער טאג גיבט א התעוררות צו מאכן החלטות אזא טאג. דא אמאל אזא אזא זמן ווען דער דער התעוררות מיינט נישט נישט דער זמן גיט א התעוררות אויף מאכן א החלטה, ס'דא א התעוררות מאכן א החלטה, אמאל אפילו אז ס'דא א התעוררות אבער ס'דא שוועריקייטן א מענטש איז איז נתעורר אמאל דאן ביי פארברענגען קען מען נתעורר ווערן, צו מ'דאווענט קען מען נתעורר ווערן אבער שפעטער קומט ס'דא שוועריקייטן ס'דא שוועריקייטן לאו דווקא איז דא אלעמאל די שוועריקייטן ווי ס'איז געווען אין רוסלאנד אבער ס'דא שוועריקייטן אמאל אייגענע שוועריקייטן אמאל סתם אמאל דער שוועריקייטן אז ס'איז נישטא קיין התעוררות מ'איז מ'איז מ'איז מ'איז לעזי ווי מ'זאגט צו אנדערע שוועריקייטן איז י"ב תמוז גיט א נתינת כח אז מ'זאל קענען איבערקומען די שוועריקייטן מ'זאל זיך קענען שטארקן די צד הקדושה וואס איז דא ביי א מענטשן זאל זיין שטארקער פון די צד וואס איז היפך צד הקדושה יעדער איינער ביי זיך האט אין זיך א א צד הקדושה און ס'האט אין זיך א ווי זאגט א גוי אשר בקרבך ס'האט אין זיך א צד וואס איז נישט אזוי אינטערעסירט אמאל דארף מען דארף מען ארבעטן אויף צו ווי זאגט אויף צו איידענטיפ ווי זאגט מען צו צו מזהה זיין דעם צד וואס איז נישט אזוי א מעשה מיט תורה ומצוות. אזוי ווי אויבן אדער י"ב תמוז גיבט א גיבט א געוויסע נתינת כח גיבט א גיבט א גיבט א כח א חיות א תוקף מען זאל קענען איבערקומען די שוועריקייטן איז עס שרייבט דארטן אין בריוו מען זאל פארברענגען י"ב תמוז מען זאל זיין א התוועדות רעים מחזק זיין און זאג עס איז נישט עפעס אזוי יעדער איז בכלל פארברענגען אלעמאל נישט וואס וואס אימעצער דרש'נט בענייני תורה ויראת שמים. איך בין זיכער נישט דער וואס קען פארברענגען מעורר זיין מעורר זיין מיט תורה ויראת שמים, אבער פארברענגען מיינט זיצן צוזאמען, דער פריערדיגער רבי רופט אן דער ווארט התוועדות רעים, אזוי שטייט דארט, התוועדות רעים, ער זאגט א פריינטליכער התוועדות רעים, א צוזאמענקומען, זאל זיך פריינטליך רעדן, צוזאמענקומען און און דורכרעדן זאכן וואס וואס מען קען מחזק זיין, איז וואס וואס איך וויל זאגן איז נישט וואס וואס דער עולם זאל זיך משתתף זיין אין די פארברענגען, זאגן לחיים איך ווייס. אימיצער וואס וויל וואס וויל עפעס זאגן קען עפעס זאגן, דער מייק דער מייק געפינט זיך דא, אבער מיר דוכט זיך מ'קען הערן אפילו אן א מייק אין דעם במקום זה, איז איינע פון די זאכן סתם בנוגע צו דעם ארויס נעמען א געוויסער מוסר השכל פון די וואס וואס ס'איז יעמאלט ס'איז יעמאלט געווען דער ניצחון פון צד פון קדושה און תורה ומצוות קעגן דער צד פון די וואס האבן לוחם געווען קעגן קעגן דעם.

די מעשה מיט די אסיפה וואס די פריערדיגע רבי האט מבטל געווען די אסיפה וואס האט שטארק געשריבן קעגן דעם אסיפה וואס זיי האבן געוואלט מאכן און דאס האט זיי זייער אויפגערעגט דאס האט זיי זייער נערוועז געמאכט קעגן אים איז געווען אויכעט אין יענעם צייט עס איז געווען ווינטער תרפ"ז פ"ו ווינטער תרפ"ז און יעמאלט האט די פריערדיגע רבי עס איז געווען ידיעות ברורות וואס מען האט איבערגעגעבן דעם פריערדיגע רבין אז מען קוקט אים נאך און מען וויל אים מען וויל אים ארעסטירן ס'איז געווען אפיציעל כ'געדענק נישט פונקט אבער ס'איז דא עפעס א בריוו פון אימיצער וואס שרייבט פון אדר יענעם יאר. אז אפיציעל גייט מען אים סטרא, אפיציעל מען האט געסטראשעט, אפיציעלע סטראשונג אז מען גייט אים איינזעצן, און מען וויל מען וויל ענדיגן, מען וויל ענדיגן מיט אים, מען וויל מען וויל מען וויל, מען האט איצטער מכוון געווען אלע כוחות קעגן דעם פריערדיגער רבי, מען האט זיי האבן מכיר געווען אז זיי האבן געטון אסאך ארבעט ביז יעמאלט אין פרטיות'דיגע ערטער אין געוויסע שטעטלעך, מען האט ארויסגעשיקט זייערע מענטשן אין אלע געוויסע שטעטלעך אין רוסלאנד, מען האט געזען אז ביי דער פריערדיגער רבין ס'איז אנגעגאנגען מען שיקט פעילים ס'דא א גאנצע ועד און א גאנצע מרכז און מען שיקט ארבעטער מלמדים בחשאי זיי האבן געזען אז ס'גייט נישט אזוי האבן זיי געוואלט האבן זיי געמאכט געווען מכוון זיין אלע כוחות אויף צו זען איינזעצן די פריערדיגער רבין און אפענדיגן מיט דער ארבעט אויף איינזעצן די אלע וואס זענען געווען אין דער אין דער ועד ס'האט זיך אנגערופן דער ועד דער מרכז וואס האט אנגעפירט מיט די גאנצע מעשה און דער פריערדיגער רבי האט געוואוסט קלאר דערפון.

און מיטאמאל טרעפט זיך עפעס א זאך וואס מ'האט זיך אינגאנצן נישט געריכט אויף דעם. מען האט דאך געשטאנען יעמאלט אין א מורא'דיגע פחד, מען האט דאך געוואוסט אז ווען מען איז געגאנגען לייגן זיך לייגן זיך אזוי רואיגערהייט שלאפן, ס'איז נישט געווען בגדר אין יענע צייטן אזא מין סארט, און אזוי הייבט ער אן די רשימה, אז ער איז געווען רואיג, ער איז געווען פארמאט, ער איז געגאנגען זיך צולייגן. איז איך גיי נישט זאגן פשט, איך זאג נאר אז איינע איינע פון די פריערדיגער רבי איז איז איז איז מאריך. עס איז בכלל דער יסוד אז איינע פון די פון די יסודות וואס דער בעל שם טוב האט איינגעשטעלט אז דער עבודת השם זאל זיין נישט נישט ס'איז ס'איז אלעמאל דא ס'איז דא די מנגדים לאמיר זאגן אין פשוט'ן ווי אין פרטיות גענומען ס'איז די באוואוסטע ווארט פון בעל שם טוב כי תראה חמור שנאך יעדער מענטש האט זיך זיין גוף און דער גוף דער גוף האט זיך זיין זיין וואס דער גוף וואס דער גוף איז נמשך צו דעם ער וויל שלאפן אביסל צו עסן דער גוף האט זיך דער גוף שלעפט זיך רוח הבהמה יורדת למטה דער גוף שלעפט צו איין צד דער גוף און דערנאך איז דא די נשמה און די נשמה שלעפט צו א צווייטער צד, אז ס'איז דא איין שיטה איז וואס מ'איז וואס מ'איז זיך מתעסק אין מבטל זיין דעם גוף, אין מבטל זיין דעם אז דער גוף זאל נישט קענען שלעפן צו זיין צד, אפשוואכן דעם גוף, און מ'טראכט די גאנצע צייט, מ'טראכט עצות ווי אזוי, וואס איז די, פון וואנעט שטאמט די שטארקייט פון גוף, און מען דארף באווארענען זיך פון גוף, און מען דארף זען ווי עצות ווי צו מאכן אז די עצלות פון דער גוף, צו די תאוות פון דער גוף זאלן נישט מנגד זיין, מען זוכט עצות אויף פטור ווערן פון די זאכן וואס דער גוף לייגט ארויף אויף מענטשן, גוף און נפש הבהמית לייגט אוועק אויף א מענטשן. דערנאך איז איין שיטה, דער בעל שם טוב איז געקומען מיט א צווייטע שיטה, וואס איז געווען די שיטה פון בעל שם טוב? מדגיש זיין אז א איד זאל זיך מקשר זיין מיט זיין נשמה. אוודאי פאראן א גוף ס'דא פראבלעמען מצד הגוף, אבער נישט טון מיט דער גוף דורך דעם וואס מ'איז זיך מתעסק, מ'טראכט זיך אריין, מ'זוכט תכסיסים ווי מ'זאגט, ווי אזוי צו צו צו צו טעימען צו צו צו צו צו איינהאלטן דעם גוף, ווי אזוי צו מגביל זיין דעם גוף, ווי אזוי צו מבטל זיין דעם גוף, אפשוואכן, דער בעל שם טוב קומט מיט א שיטה אז מ'דארף זיך אליין, מ'דארף זיך פארבינדן טיף מיט דער נשמה. אריין טראכטן אין גדלות השם, אריין טראכטן אין גדלות הנשמה, זיך מתקשר זיין מיט קדושה, מתקשר זיין מיט אלוקות, אז מען זאל זיך אזוי שטארק פארבינדן מיט אלוקות, ביז סוף כל סוף וועט דער גוף, וועט דער גוף, סוף כל סוף וועט זיך א מענטש אזוי שטארק פארבינדן זיך מיט די נשמה, ביז אז דער גוף וועט זיך, וועט זיך צוביסלעך פון זיך אליין זיך פארשוואכן. דער באוואוסטער משל וואס וואס געדענק נישט וואו דער משל שטאמט פון פון פון איז תמיד אבער ס'שטאמט פון פון למעלה בקודש נישט עפעס א משל פון אז די בעל שם טוב האט געדענקט צו בעל שם האט גערעדט מיט אימעצן וואס איז געווען עפעס א מעלה פארשטייט זיך האט ער געוואלט מסביר זיין וואס איז וואס איז דער די ספעציעלקייט פון זיין דרך אין עבודת השם וואס איז וואס איז די מעלה אין דעם האט ער גענוצט א משל אז ס'איז געווען אמאל א וויכוח צווישן דער זון מיטן רוח אז ווער קען שנעלער פועל זיין אז דער מענטש זאל מפשיט זיין זיך פון זיינע בגדים. ס'איז א פראבלעם דער מענטש ווי אזוי זוכן עפעס א עצה אז דער מענטש זאל פון זיך מפשט זיין פון זיך זיינע בגדים זיינע לבושים אדער איז דער רוח געגאנגען אנגעהויבן בלאזן זייער א שטארקע ווינט א מורא'דיגע ווינט געבלאזן שטארק אז ס'האט געבלאזן שטארק אויפן מענטשן און דער מענטש האט זיך גענומען גענומען האלטן דעם דעם בגד נאך א שטארקערע ווינט גענומען שטריק נאך א שטארקע גענומען שטארקע שטריק און נאך א שטארקע ווינט גענומען שטארקערע שטריק און דער דער רוח איז סוף כל סוף האט ער נישט האט ער נישט מצליח געווען ס'איז נישט געגאנגען נאכדעם געקומען די זון. האט אנגעהויבן אנווארעמען דעם מענטשן, געווארן ווארעם, געווארן הייס דער מענטש האט אליין אראפגענומען די בגדים, שוין האט געוואלט ארויסווערן, ס'דא א דרך וואס מען גייט לוחם זיין קעגן דעם לבוש, מען געבט שטארקע רוחות, מען געבט פון דער מען געבט לחם, מען הייבט נישט אויף דעם מענטשן, נישט וואס מען בייט איבער דעם מהות פון דעם מענטשן, מען ווייסט דער מענטש האט אין זיך א נשמה, אוודאי דער מענטש האט אין זיך א נשמה, און וואס איז די פראבלעם פאר דעם מענטשן אז ס'איז דא א סער שוויסע, ווי זאגט מען אין. אן א כפייה ווארט אויף זיין כפייה א איד זאל טון וואס דער אייבערשטער וויל נאר דען זאגט א איד ישראל רוצה לעשות כל המצוות אזוי ווי דער רמב"ם זאגט א איד וויל טון דאס וואס דער אייבערשטער הייסט נאר דען ס'איז דא א יצר די גוף הנפש הבהמית ווי וואס דער יצר דארף מען אוועק קלאפן די גוף הנפש הבהמית דארף מען אים נעמען קלאפן און קלאפן איינמאל קלאפן א צווייטע מאל נפש הבהמית אז מ'הייבט אים אן קלאפן אן גארטלט ער זיך און זוכט עצות. זאגט א מלך זקן וכסיל, איז אן אלטער מלך, ער איז נישט אזא נארישע זאך, ער איז א כסיל, אבער איז ער, אפשר פון די עקספיריענס אליין האט ער גענוג, מצד די זקנה, איז דאס דאס דאס דאס איז גענוג, האט ער גענוג עצות, און מ'גיט מ'גיט מ'גיט מ'גיט מ'גיט אים איין רוח, א צווייטע רוח, שטארקע רוחות קעגן אים, עס גייט נישט, ער פארבינדט זיך מיט מיט מיט שטריקן פון אלע זייטן, וואס שייך קומען אנווארמען א איד, אים פארבינדן מיט קדושה, פארבינדן מיט תורה ומצוות, זיך מסיח דעת זיין אביסל, נישט טראכטן וועגן די נידעריקייט וואס איז דא ביי א מענטש, אלטער רבי האט א לשון אין תניא אז א מענטש זאל פארגעסן אמאל אויף די אויף די נידעריקייט פון זיין גוף, ס'איז דא נידעריקייט ביי זיין גוף, נישט טאן אין דעם, ער זאגט תיקר נפשי בעיניו מהגוף הנבזה והשפל, א מענטש זאל זיך אמאל אריין לייגן זיך אזוי, זיך פארבינדן מיט די קדושה פון די נשמה, זיך מתקשר זיין מיטן אייבערשטן, און אזוי ארום בשעת דער מענטש הייבט זיך אויף צוביסלעך און מצד עצמו הייבט זיך אן אזוי אראפ פאלן געוויסע לבושים, צוביסלעך פאלט זיך אראפ לבושים פון דעם פון דעם גוף און נפש הבהמית. איז על דרך זה, ער זאגט אז ס'איז געווען יעמאלט אין רוסלאנד איז געווען איז געווען דער דער דער מלחמה צווישן דער צד הקדושה דער צד פון תורה און מצוות און דער ס'איז געווען דער צד פון די יעווסעקציע דער צד פון די קאמוניסטן וואס האבן לוחם געווען קעגן דעם איז אויב דער פריערדיגער רבי דער פריערדיגער רבי האט זיך ווי ווי דער דער אז ס'איז געווען מורא'דיגע נסיונות אין רוסלאנד אויף צו זיך האלטן ביי תורה און מצוות און געדארפט אז איבער זיי האט געטראכט חשבונות אז אז זיי אפילו אין די יענע צייטן אז מ'האט געוואלט אז איר קענט שיקן די קינדער אין שקאלע, שיקן די קינדער אין שקאלע, שיקן די קרעכער און און קריגן א פאך, און וואס זאל מען טון, וואס די מצוות וואס מען קען טון וועט מען מקיים זיין, און אזוי וועט איר האבן פרנסה און די קינדער וועלן קענען לעבן נארמאל, און קענען האבן א נארמאלן לעבן, אזוי, ס'איז געווען מורא'דיגע און מורא'דיגע שווערע נסיונות אויף צו אנהאלטן די קינדער ביי ביים אידישקייט, ס'איז געווען מורא'דיגע שטארקע נסיונות, אבער וואס איז געווען דער דרך, ווי אזוי קען מען פועל זיין אויף א אידן אז ער זאל זיך האלטן שטארק קעגן אלע נסיונות קעגן אלע פראבלעמען.

איז איז ווי אזוי קען מען פועל זיין ביי חסידים פלעגט אויף פועל זיין ביי זיינע תלמידים אזא מין סארט התמסרות צו אידישקייט אז מען זאל נישט מורא האבן פון די אלע פון די אלע סכנות וואס איז געווען און מען איז געגאנגען פשוט פשוט אין פייער און וואסער אויף צו אנהאלטן און אויף צו מלמד זיין תורה צו א קינד טיטשן אלף בית און האלטן א קינד ביי וואס איז געווען דער דרך ווי אזוי האט ער האט ער ווי זאגט מען ווי אזוי האט ער אויפגעברענט ביי זיינע חסידים אזא התמסרות נישט אלע האבן געהאלטן דערביי ס'איז געווען אסאך וואס האבן עס האבן דורכגעפאלן ס'איז געווען מורא'דיג שווער. אנדערע האבן געהאלטן וואס איז דאס? סיי ווי סיי מערסטנס פון די יוגענט איז אוועק צו די קאמוניסטן אזוי איז געווען פשוט על פי טבע האט נישט געזען קיין שום אויסוואהל נישט אז מען זאל גיין מען זאל גיין דער קינד וואס איז וואס איז זיין תועלת אז דער קינד וועט לערנען אלף בית יענער קינד וועט לערנען אלף בית סיי ווי סיי מערסטנס די קינדער גייען אוועק פון אידישקייט וואס וואס איז די תועלת אין דעם און מען זעט נישט קיין סוף מיט לוחם זיין און לוחם זיין און שפעטער וועט מען וועט מען סייווי איינזעצן ס'איז געווען ווי אזוי האט געקענט אזוי אויפמאכן ביי די חסידים זיינע. ביי זיך אזא מין סארט איבערגעגעבענקייט צו דער מטרה צו מחזק זיין תורה און מצוות, איז ס'וואלט געקענט זיין איין וועג וואס מ'איז אזוי מ'דערציילט די חסידים זאלט וויסן זיין ס'איז דא א מורא'דיגע סכנה און ס'איז דא מורא'דיגע חששות און מ'זאל זיי אזוי טרעינען ווי מ'זאגט אז זיי זאלן קענען אויסהאלטן אלע יסורים, קען זיין אזא זאך? א יעדער איינער ווייסט די מעלה פון פון יעדער איד, ליבע ער צום אייבערשטן, געוואלט האבן קינדער זאלן זיין יראי שמים, קינדער זאלן זיין לומדי תורה מקיימי מצוות, נאר וואס דען ס'דא מורא'דיגע שוועריגקייטן, מורא'דיגע סכנה, מורא'דיגע מורא'דיגע סיכונים אין דעם, זאל מען מסביר זיין, זאל מען זיי אימיונען דעם די חסידים זיינע ווי אזוי מען זאל נישט מען זאל. אימונירן זיי אז זיי זאלן נישט אז ס'איז דא א תפיסה און ווי קוקט אויס די תפיסה און געקענט געקענט מאכן אזא מין סארט ארבעט מסביר זיין צו זיי אז ס'איז דא א תפיסה און ס'איז א מורא'דיגע שווערע תפיסה און אזוי און אבער אף על פי כן מ'קען עס אדורך גיין כ'ווייס נישט פונקט וואס ער האט געקענט אזוי מתאר זיין צו זיי אז מ'קען ווי מ'קען איבערקומען די התנגדות. נישט דאס איז געווען דער דרך, דער דרך איז נישט געווען ווי אזוי מען גייט מתאר זיין איצטער די צד ה, דער צד הלעומת זה, און מען גייט איצטער זיך מכין זיין די חסידים וואס וואס וועט זיין דער דער דער קאנסעקווענץ אויב זיי וועלן אויב זיי וועלן זיך אריין זעצן אין תפיסה, וואס וועט זיין וואס וואס וועט זיין די די שלעכטקייט פון יענעם צד ווי אזוי זאלן דאס איבערקומען, דער דרך איז געווען אז מען האט זיך מען האט זיך ער האט מחזק געווען זייער קשר צו אידישקייט. און אזוי שטארק מחזק געווען זייער קשר צו אידישקייט אז אז זיי זענען געווארן זיך אז מען האט פארגעסן בכלל אז ס'איז דא א צד המנגד, מען האט געוואוסט אין זינען איז געווען איין זאך אז ס'איז דא א אייבערשטער און ס'איז דא תורה און מצוות און דאס איז דער איינציגער מציאות און און דאס איז דאס. עס מען האט די אופן וואס ער האט מעורר געווען זיינע חסידים איז געווען נישט מען האט בכלל נישט גערעדט אז ס'איז דא א צד המנגד כאילו ווי ס'נישטא קיין צד המנגד ער האט זיי געזאגט ס'איז דא די פארברענגענישן פון יענע תקופה מען קען עס אליין לערנען

ער האט נישט בכלל ער האט בכלל נישט געטראכט וועגן די סכנה זיי ער האט געוואוסט ער האט געהאט איין מטרה אין קאפ אז מען דארף מרביץ זיין תורה ביי אידן אין רוסלאנד מען דארף מען דארף אנהאלטן דער אמונה פון אלוקות דארף אנגיין מען דארף ממשיך זיין מען דארף ממשיך זיין מיט מיט חינוך פון תורה ומצוות און מען זאל מען זאל מחנך זיין אידן אויף אמונת השם דאס וואס ס'איז געווען מנגדים מען האט געסטראשעט דאס איז נישט געווען ער האט נישט געטראכט וועגן דעם ס'איז נישט געווען אין זיין דעת ער האט נישט געטראכט וועגן דעם בכלל ס'איז נישט געווען ס'איז נישט אריין אין זינען ס'איז געווען, ווי געזאגט, איין איין פאוקעס איז געווען, מ'האט זיך שטארק פארבונדן מיט די מטרה צוליב וואס צוליב וואס מ'טוט, מ'האט פארגעסן וועגן אלץ. און דערפאר, ס'איז געווען אזוי, ס'איז געווען א סורפרייז ווי מ'זאגט, מיטאמאל ס'קומען, ס'איז דא עפעס התנגדות, פריערדיגער רבי איז אריינגעקומען אין שפאלערקע, ס'איז געווען עפעס אזא, ס'איז געווען א מורא'דיגע שאק ביי אים, און ס'האט אים גענומען צייט, ווי דער פריערדיגער רבי איז אליין מתאר, ס'האט אים גענומען צייט ביז ער האט זיך אזוי גענומען זיך צום באלאנס, ווי אזוי ער האט זיך אויפגעכאפט, ער האט זיך געפינט זיך אין תפיסה, און איך וויל שטיין שטארק, וואס האט גענוי, פריער איז ער געווען אזוי פארלוירן, ער איז געווען פארלוירן, ער האט נישט, ער איז בכלל נישט, מען האט נישט געטראכט וועגן דעם וואס איז דא דער צד המנגד, מען האט זיך מקשר געווען צו אלוקות אין א אופן אז מען, אז אז אז ס'געפינט זיך נאר איין זאך, ס'געפינט זיך נאר דער אייבערשטער און תורה און מצוות און דאס איז דאס, און אויף דעם איז מען געגאנגען, מען האט בכלל נישט מסיח דעת געווען פון דער פון דער אנדערע, פון די אנדערע. לחיים לחיים.

אבער א שאלה פשוטה. אבער כ'וויל נאר אביסל מער מער מער צוגעבן צו דעם וואס רבי ווארנער זאגט, אבער כ'וויל נאר אביסל מער ארויסברענגען וואס וואס איז די פשט וואס דער דרך ווי אזוי ווי אזוי מען האט געקענט מעורר זיין ביי אידן אזא מין סארט התמסרות אז מען האט בכלל נישט מען האט בכלל נישט געטראכט וועגן די שוועריקייטן וואס וועט זיין און די סכנת נפשות וואס וועט זיין, מען איז געגאנגען אזוי.

עס איז געווען עפעס א תקופה פון צדי"ק עס געווען א תקופה וואס געווען א אימיצער וואס געווען א דארטן איינער פון די שרים איז געווען געהייסן יעזשאוו און ער האט געוואלט זיך אויספיינען און געוואלט ארויסווייזן זיין געטריישאפט צו סטאלין ימח שמו ער האט ער האט ער געמאכט מורא'דיגע שוועריקייטן ער האט פשוט ער האט איינגעזעצט איינגעזעצט הונדערטער חסידים ס'איז געווען ממש שלא בגדר.

ווי מ'האט אזוי שטארק איינגעפלאנצט דעם ס'דא דאך א באוואוסטע ווארט פון רבי לוי יצחק בארדיטשובער אז ער טענה'ט און זאגט מלמד זכות זיין אויף אידן אז די אלע גן עדן מיט די אלע מיט מיט מצוות מיט די שכר פון מצוות מיט די יוקר פון מצוות איז געשריבן אין ספרים און די גוטסקייט פון די עולם הזה דאס זעט מען פארן נאז דאס זעט מען פאר די אויגן וואס מה יעשה הבן ולא יחטא

דארף איך קוקן אין א ספר אז מיין אז בשעת איך טו עפעס אן עבירה'לע דארטן איך וואלט געטון עפעס שבת אביסל א האלבע מינוט נאך שקיעה אז דאס איז אז דאס שאדט מיין נשמה דאס שטייט אין ספרים איך בין דאס נישט מרגיש איז דאס נישט אין דער ווירקליכקייט וואס איז ביי מיר א וואס איז ביי מיר א מציאות וואס איז ביי מיר די ריאליטי ווי מען זאגט וואס איז ביי מיר א ווירקליכקייט א ווירקליכקייט איז וואס איז די ריאליטי וואס איך עקספיריענס די עולם הזה דאס וואס איך זע איך זע אז איך אז איך בין הונגעריג און איך עס א שטיקל ברויט ווייס איך אז איך ווער זאט. א שטיקל גמרא איך מיין א שטיקל גמרא מאכט מיר זאט, אוודאי שטיקל, דאס פיל איך נישט אזוי מיט מיינע פינף חושים, דאס איז נישט אזוי ווען דער מען זאגט עפעס א ווארט אז אז אז יום כיפור צו נעילה אלע אלע אידן זאגן שמע ישראל מיט א מורא'דיגע התעוררות, אבער בפועל עס קומט צו מעריב אלע קיינער עפעס אפשר די יא אפשר אבער די קהילות וואס איך בין געווען איז מעריב קיינער דאווענט נישט מעריב עפעס עקסטרע לאנג ווי א נארמאלע רעגולער מיטוואכדיגע מעריב, מען לעבט עס.

איך בין אה הונגעריג גיי איך עסן, דאס איז דאס איז א דאס איז א נאטירליכע זאך, איך פיל דאס אין מיין בלוט, איך דארף דאס נישט איך דארף דאס נישט איך דארף דאס נישט לערנען ספרים און דורך טראכטן און מאכן זיך, מען דארף נישט פארברענגען דער צורך פון פון פון עסן פרישטאג ווי מען דארף, שטייט אין שולחן ערוך טאקע אז ס'איז עסן פת שחרית אבער פאר אנשים כערכנו דארף נישט אנקומען צו די דארף מען דארף נישט פארברענגען וועגן דעם, ס'איז נאטירליך א מענטש פילט עס, דאס איז דאס איז א חלק פון זיין מציאות, תורה מצוות, אידישקייט, געטליכקייט, דאס איז עפעס א דאס איז א ווייטע זאך, און דאס איז ווי מען האט מצליח געווען. אין יענע צייטן דער פריערדיגער רבי האט מצליח געווען די חינוך פון די חסידים, האט מצליח געווען אריינהאקן אז אידישקייט תורה ומצוות געטליכקייט איז געווארן א ווירקליכקייט ביי חסידים, ביי די אידן וואס האבן געטאן אין דעם ביי זיי אידישקייט געווען, איך וויל נישט זאגן א כלל, די וואס האבן וואס האבן ביי די, נישט אלע האבן האבן האבן דורך געהאלטן די גאנצע זאך, אבער זאגט דער, אידישקייט איז געווען ביי זיי א, ס'איז געווען א פאקט, ס'איז געווען א מציאות. חסידות גיבט דער כח דאס איז דער וואס זאגט פריער די ווארט פון די בעל שם טוב אז דער דרך ווי אזוי מ'איז מנצח דעם צד הרע, וואס איז די פראבלעם ס'איז דא נפש הבהמית, ס'איז דא נפש אלוקית? דער נפש הבהמית זיין ריעליטי ווי מ'זאגט וואס ער פילט וואס ער איז מרגיש זיין לעבן איז עולם הזה דאס איז ער מרגיש, דערנאך איז דא די נשמה, די נשמה די נשמה מצד עצמה איז טאקע מרגיש אלוקות תורה ומצוות, אבער לפועל דא אין אונזער וועלט איז די נשמה מצד עצמה איז מרגיש געטליכקייט, אבער ביי די נשמה מצד עצמה וואס איז איר מציאות?

אלוקות איז א דבר אמיתי, א דבר נצחי, ביסט אביסל הונגעריג, אביסל פארמאטערט, ס'הערט זיך אזוי אביסל, וואס פאר א קלעפ האט עס, אבער לגבי אונז, אוודאי לגבי די נשמה פילט אז דאס איז א דבר אמיתי, א דבר נצחי, דאס איז דאס איז אמת, אויף וואס גייסטו נאך עפעס א זאך וואס איז א דבר זמני, אויף א תענוג פאר פאר צוויי מינוט, אבער לפועל וואס איז אונזער הרגש, וואס איז ביי אונז, וואס איז ביי אונז ריעל, וואס איז ביי אונז ריעל, קיינער וועט נישט זאגן אזוי, אוודאי אז מ'זאגט, קיינער וועט זיך אוועקשטעלן און זאגן מיט א התעוררות עפעס,

און די פראבלעם איז אוודאי בשעת איך בין איך בין איך בין פאוקעסט ווי מען זאגט בשעת איך טראכט וועגן וואס איז מיין מטרה אין לעבן וואס איז מיין כוונה איז אוודאי שמע ישראל זאג איך שמע ישראל מיט התעוררות אבער בשעת די מינוט וואס איך וואס וואס איך פיל וואס באדערט מיר פערזענליך מיין פערזענליכע מציאות נישט וואס נישט צוליב וואס שטרעב איך אין לעבן בכלל נישט צוליב וואס איז מיין תכלית, איך טראכט מיין אייגענע מציאות, וואס איז ביי מיר, ווי זאגט מען, וואס איז ביי מיר קלאר און דייטלעך, וואס איז ביי מיר, וואס פיל איך אזוי נאטירלעך, איך פיל מיין, איך פיל אז איך בין הונגעריג, איך פיל אז איך בין פארמאטערט, אז א מענטש ליגט אין בעט אינדערפרי און ער איז זיך צו אפ, פארמאטערט פון אויפשטיין, און יעמאלט אין יענע מינוט, עפעס לייכט ביי אים נישט, עס איז עפעס א תכלית, און דער תכלית איז שמע ישראל, עפעס שטייט אין התעוררות, יעמאלט, יעמאלט פילט ער זיין אייגענעם, ווי זאגט, זיין אייגענעם, זיין אייגענע מציאות, זיין אייגענעם, זיין אייגענעם בייכל, ווי מען זאגט, דאס פילט ער יעמאלט. איז די שאלה איז וואס חסידות וויל פועל זיין אז און דאס איז די פראבלעם דאס איז די פראבלעם ווי אזוי ווי אזוי ווי אזוי קען מען מנצח זיין אז מען זאל זיך זיין פארבונדען מיט אידישקייט נישט נאר בשעת ההתעוררות אין דער מאמענט וואס ס'לייכט אז דער תכלית פון אלץ איז ביי דעם אייבערשטן נישט אין דער מאמענט וואס מ'איז שמחת תורה אז מ'טאנצט מיט דער תורה און און מ'זאגט אז אז אז כי טוב סחרה מכל סחורה ווי אזוי א מענטש אין א טאג טעגליכן געווענליכן לעבן בשעת ער שטייט, בשעת ער, בשעת ער זיצט אין בעט אינדערפרי, ווי אזוי שיהא הוא מעיר השחר ואין השחר מעירו, אין יענע מאמענטן בשעת ער איז אינדערפרי ביי זיך אליין ווי מען זאגט, ווי אזוי קען ער דארטן פועל זיין אז אידישקייט זאל ביי אים זיין א ווירקליכקייט, נישט אז דאס זאל זיין דעם ווייטן זאגט דער יעוד זיינער, דאס איז מיין יעוד, דאס איז מיין תכלית, ווי אזוי דאס זאל זיין מיין ווירקליכקייט מיין מציאות. ווי אזוי א מענטש זאל פארלירען דעם דעם חשיבות, פשוט דעם פשוט'דיגן חשיבות אין אין עולם הזה, זאכן וואס איז נישט תורה ומצוות, דאס איז דאס איז דאך איז איז געווען א דרך וואס מען דארף לוחם זיין קעגן די נפש הבהמית, מען דארף מען דארף מען פארשוואכן, דארף מען פארנידערען. בעל שם האט געזאגט, ניין, ס'איז דא א וועג ווי א איד קען פועל זיין ביי זיך אז אלוקות, אז קדושה זאל זיין א ווירקליכקייט, אז דאס זאל זיין, דאס זאל זיין א מציאות, פונקט ווי עולם הזה איז ביי אים א מציאות. און דאס, ער זאגט, דאס האט ער מצליח געווען יעמאלט אין דעם אין דעם.

און מ'האט זיי אלע ארעסטירט, די קינדער מיט די מלמד האט מען ארעסטירט, ר' ניסן איז געווען דער מנהל איז געווען דער מלמד איז געווען ער האט אנגעפירט די גאנצע מעשה, מ'האט ארעסטירט אים מיט די קינדער, אזוי איז געווען בכלל, מ'האט ארעסטירט קינדער פשוט, און די קינדער האבן געוואוסט, מ'האט געגעבן מורא'דיגע און מ'האט מ'האט זיי געפייניגט און געשריגן, זיי האבן גענוצט אלע טצדקי אז מ'זאל מודה זיין, מ'געדארפט האבן א עדות פון דעם נחקר, פון דעם נאשם, אז ער האט טאקע געפירט זיך דא מיט א חדר, מ'האט געדארפט האבן א.

איז איין מאל האט מען גענומען רבי ניסן איז געווען אויכעט דער מלמד זייער איז געווען אויכעט אין טורמע מיט זיי מען האט גענומען דער קינד אין פראנט פון דער מלמד אין פראנט פון רבי ניסן האט אוועק געשטעלט ער זאגט פרעגט דעם קינד דו קענסט דו קענסט דער מענטש קען אים נישט ניין האט געזאגט האט ער נאך אמאל געפרעגט אים געפאטשט איך ווייס נישט פונקט וואס איז דארטן געווען דו קענסט דער מענטש האט ער מיט דיר געלערנט אפאר טעג צוריק כ'ווייס נישט ווער ער איז. און דער שפעטער האט ארויסגעשיקט דעם קינד, דער שוטר, דער שוטר האט געשריען אויף ניסן, דו זעסט פארוואס מיר זעצן אייך אריין, דו זעסט פארוואס מען וויל אייך הרג'נען, ווי אזוי האט איר עס געקענט אזוי שטארק איינקארבן ביי די קינדער אזא מין סארט, אז דער קינד קען אזוי זאגן ניין מיט אזא מין סארט, ער זאגט, ער זאגט, ער זאגט א פראפעשענעל ליגנער זאגט ער, דער פראפעשענעל ליגנער, ער זיצט שטייט אין פראנט פון, איך האב אייך אליין געזען צוויי טעג צוריק ווי איר לערנט מיט אים און ער שטייט אזוי מיט אינגאנצן, אן פחד אן גארנישט, כאילו ווי דער ווי ער עקזיסטירט נישט בכלל, כאילו די גאנצע טורמע און די גאנצע מענטשן ס'עקזיסטירט נישט, די וואפן ס'לא קיים כלל, לא קיים, ס'איז דא אידישקייט און מיר דארפן טון מיינס, כאילו וואס ס'עקזיסטירט נישט בכלל. דאס איז דאך באוואוסט א מעשה פריערדיגער רבי האט געזאגט צו די צו דער בשעת ער איז געווען אין דער טורמע האט ער האט ער זיך געפילט אזוי ער האט זיך געפילט אזוי ווי אינדערהיים ער האט זיך געפילט אזוי.

דער פריערדיגער רבי האט דאך געמאכט א החלטה ביי זיך אז זיי עקזיסטירן נישט ביי אים. אז איז איינער פון די איינער פון די צייטן האט איינער פון זיי אים געסטראשעט איז האט ער געהאלטן א רעוואלווער אויפן טיש האט ער אים געזאגט אז איך האב איך קען דיך ביי אונז רעגולער ארעסטירט דארף מען אים נישט אזוי זאגן בעל פה אז דו ביסט דא ארעסטירט ארעסטירט א מענטש אפילו אין אמעריקא אז מען ארעסטירט א מענטשן פילט מען אז זיי איך בין קיינמאל נישט ארעסטירט געווארן, איך האב געזען א צווייטע מענטש אמאל, סתם עפעס א נארישקייט אבער מיט א סוספענדעד לייסענס האט מען ארעסטירט אים, סתם נישט קיין גרויסע פשע, אבער לפועל א מענטש ווערט פארציטערט, מען לייגט אים אויף אים בגדים, דער מענטש ווערט אזוי, מען ווערט אזוי אויסער זיך אפילו אין אמעריקע פאר א פאר א גארנישט וואס מען געבט וואס מען קען אים אויסבעילן אין אפאר מינוט, ס'איז א על אחת כמה וכמה אין יענע צייטן וואס איז געווען די טורמע, זאגט אז ר' מענדל איז געגאנגען, מען מאכט דאך מבצעים אין די אין די אין די דזשעילס. משק מצות, איך ווייס נאך פארשידענע חנוכה מנרות, זיי האבן גענומען ר' מענדל פוטערפאס, איז געווען א געווען א איד א חסיד ר' מענדל פוטערפאס, ער איז געווען אין טורמע עפעס א ער איז געזעצן זייער א לאנגע צייט, כמעט צען יאר איז ער געזעצן אין טורמע, נישט אין טורמע, ער איז געווען אין טורמע אפאר יאר, דערנאך איז ער געווען אין לאגער, מען פלעגט ארויס שיקען אויף ארבעט, מען האט געארבעט אין עפעס אין די ווייטע פלעצער אין רוסלאנד פלעגט מען ארבעטן.

די אלטער רבי'ס ווארט איז אז א מענטש אמונה וועט, אמונה בלייבט אלעמאל א זאך וואס דאס איז איבער, ס'איז א כח וואס א מענטש האט צו גלייבן אין א זאך וואס איז העכער פאר אים, די זאך אין וועלכע דו גלייבסט קען קיינמאל נישט ווערן א חלק פון דיין, פון דיין לעבן, פון דיין עקספיריענס, ס'איז דא וואס א מענטש לעבט איבער אליין, די זאכן וואס, וואס, וואס, וואס זיין מציאות אליין איז מרגיש, וואס זיין מציאות אליין לעבט מיט דעם. די זאכן וואס דו אליין לעבסט מיט דעם, וואס און וואס זאגט וואס וואס איז א חלק פון אונזער מציאות. אמונה איז א זאך וואס איז העכער פון אונזער מציאות. אוודאי קען אמונה זיין, ס'קען א מענטש קען זיין געוויס אין א זאך און זיכער אין א זאך און זיין שטארק פארבונדן מיט א זאך וואס מען גלייבט, אבער קיין ווירקליכקייט וועט עס נישט קענען ווערן. אז א ביקס זאל ווערן א צאצקע. מיט אמונה אליין וועט דאס נישט ווערן אז דער ביקס זאל זיין א צאצקע, ווייל לפועל אין מיין עקספיריענס איז דער ביקס א זאך וואס אין מיין לפועל גשמיות'דיגע לעבן אין מיין לעבן, איך גלייב אוודאי גלייב איך אז נישט דאס איז אז נישט דאס איז די זאך ס'דא דער אייבערשטער און ווי דער בעל שם טוב אז דער אייבערשטער אז דאס איז די איינציגע מציאות אוודאי גלייב איך אין דעם אבער וואס בין איך מרגיש וואס זעה איך וואס פארשטיי איך וואס בין איך מרגיש איך בין מרגיש איך בין מרגיש די מציאות. דאס דאס פיל איך, דאס פארשטיי איך. דער אלטער רבי האט געהאלטן אז מען זאל קענען איבערבייטן א מענטשנ'ס מידות אדער בייטן זיין ווירקליכקייט ווי מען זאגט, בייטן זיין, כ'וויל נישט זאגן, איך האב נישט אן אנדערע ווארט צו זאגן עקספיריענס, אבער בייטן א מענטשנ'ס, נישט בייטן אז ער זאל זיין זיכער אין א זאך, נישט גענוג זיין זיכער מיט דעם, דאס זאל זיין א ריאליטי לגבי אים, איז דאס דווקא בשעת מען בייט איבער, בשעת מען פארשטייט געטליכקייט.

מיט דעם זעלבן ווירקליכקייט ווי מ'זאגט דעם דעם זאך, דאס איז דאס איז דאס איז דער סגולה, דער סגולה צו דאס איז די גאנצע זאך פון לימוד החסידות באמת, לימוד החסידות איז א מענטש זאל איבערבייטן זיין מציאות אז געטליכקייט זאל ווערן א ווירקליכקייט, דערפאר רעדט חסידות וועגן דער מציאות פון וועלט ווי וועלט איז מוכיח דעם אמת פון אלוקות, און מ'גיט און מ'איז מסביר על פי שכל מ'זאל עס פארשטיין, נישט נאר פארשטיין, פארשטיין וואס דער אלטער רבי וויל איז נישט גלאט פארשטיין, דער אלטער רבי וויל א מענטש זאל איבערבייטן אזוי ווי א קינד ווערט נתחנך יונגווייז אויף. ס'איז דא זאכן פאר א יונגע קינד, א יונג קינד ווייסט נישט אז פייער איז א דבר המסכן, א קינד ווייסט נישט, מ'האט זיך נישט, מ'האט אים קיינמאל נישט אויסגעלערנט ווי אזוי בשעת א קינד איין מאל טשעפעט אן דעם אויוון, איך ווייס ער ווערט פארברענט, און פון היינט און ווייטער ווייסט דער קינד קלאר אז דער אז דער זאך איז אים מזיק און ער וועט עס קיינמאל נישט טון נאכאמאל. וואס איז דא געווארן? מ'דארף נישט דערמאנען, מ'דארף אים נישט דערמאנען נאכאמאל אז דער אויוון איז א דבר המסכן, אז מ'זאגט אים ער האט איין מאל געפילט ווי די זאך האט צוברענט זיין האנט, וועט ער נאכאמאל נישט צוטשעפען זיך צו דעם אויוון, פארוואס?

אז ס'ווערט א חלק פון זיין סיסטעם וועט ער עס קיינמאל נישט טשעפען נאכאמאל, קיינמאל נישט. אז א מענטש גייט דורך א געוויסער געוויסער עקספיריענס און ער האט מרגיש געווען על בשרו א געוויסע אומץ, א מענטש האט געמאכט א מ'זאגט איך א מענטש מאכט א טעות און און זאג זאג א סוספענדעד לייסענס א נארישקייט אבער זאג א מענטש אסאך מענטשן מ'איז מסביר אז מ'קען די פאליס קען כאפן און א מענטש וועט עס ממשיך זיין טון איינמאל מ'וועט אים כאפן מ'וועט אים איינזעצן מ'וועט עס קיינמאל נישט טון נאכאמאל וואס האסטו דא געביטן ער האט נישט געוואוסט פריער אז מ'קען אים איינזעצן ער האט ער האט געוואוסט אבער ס'נישט געווארן א חלק פון זיין, ס'נישט געווארן א חלק פון זיין מציאות, ס'נישט געווארן א חלק פון זיין, פון זיין חוויה, פון זיין אווערנעס ווי מ'זאגט, ס'נישט געווארן א חלק פון זיין, פון זיין מציאות פשוט, איז אט דאס האט דער אלטער רבי געוואלט מיט חבד אז אלוקות זאל ווערן א חלק פון דיין מציאות, מ'זאל עס מרגיש זיין על בשרו ווי מ'זאגט, נישט עפעס א, מ'קען רעדן וועגן דעם, מ'קען רעדן און מ'קען ברענגען הוכחות פון היינט און פון ביז מארגן, אבער דער מציאות מיינע וועט מען נישט בייטן. די ווארט פון חסידות איז געווען מען זאל מען זאל טראכטן וועגן דעם ביז אז דאס זאל ווערן א ווירקליכקייט דאס זאל ווערן א חלק פונעם סיסטעם אזא מין סארט דער דרך פשוט פשוט לימוד החסידות לפי כ'ווייס נישט וואס וואס וואספארא אנדערע עצות ס'פארהאן אבער לימוד החסידות איז דא מען קען לערנען חסידות אפשר וועט מען זאגן לחיים אפשר זאל מען זאגן א חסידישע ניגון? נו?

אז מען זאגט חבד האט ער נישט נאר די ווארט אז מען זאל פארשטיין, דער בעל שם האט געזאגט גלייבן, דער אלטער רבי האט מדגיש געווען אז מען זאל פארשטיין, מען זאל האבן ראיות אויף דעם און הוכחות אויף דעם, דאס איז א טעכנישע זאך באמת, מען זאל האבן ראיות, פארשטיין דאס, מען זאל האבן ראיות והוכחות צו גלייבן, דער עיקר. קוועטש וואס דער אלטער רבי האט געלייגט איז אז דאס זאל זיין א חלק פון דער דאס זאל ווערן דאס זאל ווערן א חלק פון די מענטשן דאס איז דער דאס איז דער דאס איז דער ווארט זאגן פריער אזוי ווי דער קינד בשעת ער טשעפעט זיך איין מאל אויפן אויוון ווערט עס א חלק פון זיין סיסטעם אז דער זאך ברענט און מ'דארף דאס קיינמאל נישט טון נאכאמאל ווייל דאס איז געווארן א חלק פון אים דאס נישט דאס נישט אזא דער אלטער רבי רופט עס אן דעת דעם זאך אז א געוויסער זאך ווערט נקלט ביי מענטשן ס'ווערט נקלט אין קאפ.

ער פארשטייט פריער אז עס איז געווען א מיסטעיק, ער האט געוואוסט אז עס איז א טעות, אבער בשעת עס טרעפט זיך איין מאל ביי אים וועט עס קיינמאל נישט טון נאכאמאל, וועט עס קיינמאל נישט טון נאכאמאל, פריער האט ער עס געוואוסט און ער האט פארשטאנען אבער עס איז נישט אריינגעקראכן ביי זיך אין קאפ ערגעץ וואו, עס איז דאך נישט אריינגעקראכן, עס איז נישט נקלט געווארן דורך אז א זאך אז א זאך קריכט אריין אז ס'איז אזוי. אז מען האט אין זיך א פערזענליכע הכרה, עס איז עפעס א פערזענליכע באוואוסטזיין, ס'גייט אריין אין מיין באוואוסטזיין אז ס'איז אזוי, נישט עפעס א הוכחות, כ'האב ראיות, כ'האב פארשטאנען, עפעס א הסברים, ס'איז אריינגעקראכן אין מיין באוואוסטזיין אז ס'איז אזוי, יעמאלט וועט וועל איך קיינמאל נישט קענען זיך אנטזאגן דערפון, יעמאלט איז בלייבט עס אזוי און ס'ווערט אזוי שטארק, און דער אלטער רבי האט געוואלט מיט חבד אז אלוקות זאל נקלט ווערן ביי מענטשן. דער לשון אין תניא אין דעת אז יתקע מחשבתו בחוזק דאס זאל ווערן דאס זאל אריינהאקן אין קאפ אריינקריכן ביי דער מענטשן אין זיין סיסטעם דאס זאל אריינקריכן אין זיין ווי זאגט מען אין זיין פסיך זאל עס זאל אריינקריכן געטליכקייט נישט מ'האט אים געבראכט ראיות פון וועלט קוקסט אף א זאך זאלסט האבן אלע ראיות אז דער אז דער נברא איז מעצמו איז ער נישטא נאר דער דבר הוי' די ראיות איז א דרך אז אז אויף צו מקרב זיין דעם מושג פון אלוקות צו א מענטשן ער זאל האבן חמר אז אלוקות זאל ווערן נקלט ווערן אין אים.

ס'איז דא הארעווענען חסידות, טראכטן חסידות, די אלע זאכן איז אלץ דרכים, ס'איז נישט, חב"ד איז עפעס מיט פארשטאנד, פארשטאנד איז איז איז איז איז נאר אויף צו מקרב זיין דער מושג צו אונז, אבער דאס איז דער ערשטער שלב, דאס איז נאכנישט דער עיקרשטיגער שלב, דער עיקר שלב ווערט דאס אז דאס זאל דאס זאל ווערן טאקע א חלק פון אונזער סיסטעם, ס'זאל עפעס אנרירן, מ'זאל ס'זאל דאס זאל דאס זאל אנגעטשעפעט ווערן ביי מענטשן, דאס זאל ווערן א חלק פון מיין באוואוסטזיין, אויף דעם איז פאראן טראכטן חסידות, איז פאראן א חסידישע פארברענגען, רעדט מען רעדט מען אדורך א ווארט חסידות.

דער צענטראלער ישיבה וואס איז געבליבן אין רוסלאנד איז געווען אין נעוול, ער איז געווען דער מנהל. שפעטער האט מען אים איינגעזעצט אין תפיסה, און ער איז געווען אין תפיסה א שטיק צייט, און נאכדעם איז ער געווען אין סיביר דריי יאר. ער איז געפארן אין סיביר מיט א איד וואס האט געהייסן רבי שמעון לאזאראוו, נישט רבי שמעון לאזאראוו'ס טאטע. זענען ביידע פארשלעפט געווארן אין סיביר, ער האט דער צווייטער האט נישט, ער איז אוועק דארטן אין סיביר, האט נישט געקענט אויסהאלטן פון די אלע, פון די שווערקייט וואס דארט איז געווען. ר' ניסן איז געווען אינגער, איך ווייס ער האט ער האט עס יא אדורכגעבראכן, ער האט יא אדורכגעלעבט, געהאט זייער מערדעריגע שווערע צייטן, ער שרייבט, ער שרייבט צו זיין חבר, בשעת ער מאכט חתונה א קינד אין ברונוא אין פאריז, וואס ער שרייבט צו זיין חבר, אז איך גיב איך גיב א ווארף צוריק דעם קאפ אויף די פריערדיגע יארן וואס מען איז מיר אדורך, און איך טראכט זיך דורך, אז עס איז געווען צייטן ווען עס איז געווען אין רוסלאנד, מען האט נישט געגלייבט בכלל מען גייט אז איך גיי לעבן, איך האב נישט נישט געמיט געמיט און ברוך השם איך מאך חתונה א קינד און איך ווייס און ער זאגט אז לגבי די חסדים וואס דער אייבישטער האט מיר געטון האב איך געדארפט זיין אסאך מער פרומער און ערליכער און חסידישער אזוי שרייבט ער אבער פריער האב איך ערלעבט א מעטאריזם וואס איז וואס איז ווען מען האט דורך געגאנגען אין רוסלאנד איז ער זאגט בשעת איך בין געווען אין טורמע די שווערע צייטן האב איך געמיינט אז אז מיין סוף וועט דאס זיין זאגט זאגט שרייבט ער אזוי זאגט דער איינציגער וואונטש מיינער איז געווען אזוי שרייבט דער איד ער שרייבט.

דער שכל'דיגער פארשטאנד, נישט דאס איז דער ווארט, די הוכחות מיט די שכל'דיגע, מען זאל פרואוון פון אלע זייטן, דער עיקר זאך איז דאס זאל ווערן, דאס זאל אריינקריכן אין מענטשן, דאס איז דער עיקר. ס'איז איבערטראכטן, איבערטראכטן א ווארט חסידות, איבערטראכטן די עצות אין א ווארט חסידות, יעדער איינער האט געהאט זיינע דרכים ווי אזוי אז אלוקות זאל אריינהאקן ווערן ביי אים,

פונקט האט ער געהאט מיט זיך אסאך פאפירן און אסאך נישט לעגאלע זאכן, און ער איז געווען צוזאמען עפעס אין א שטוב, דער רבי ישראל נעוועלער איז געווען איז יעמאלט געווען אלע זענען געווען פליטים איז אוועק געלאפן פון פון פון די מרכז פון רוסלאנד איז ער אוועק געלאפן צו די צו די ווייטע צו די ווייטע פלעצער איז ער געווען ער איז נישט געווען קיין לעגאלער אין יענעם פלאץ נישט געהאט קיין ער איז נישט געגאנגען זיך מחתים זיין ביי די רעגירונג אז ער גייט לעבן אין דעם ער איז נישט געווען לעגאל דארטן. האט מען אים ארעסטירט, מען האט ארעסטירט א גאנצע קבוצה פון מענטשן, מיין זיידע איז געווען איינער פון זיי, רבי ישראל נעוולער מיט זיין טאכטער מיט זיין משפחה, איך ווייס אפאר צוויי טעכטער עפעס מיט אים, און אויפן וועג צו די צו די פאליציי צו די צו די פאליס סטעישאן האט רבי ישראל נעוולער געווען א חסידישע איד האט אנגעהויבן קלאגן זיך אז אוי דא דאס איז דער סוף, מען גייט אונז איינזעצן, דאס איז דאס, און זיין טאכטער האט אנגעהויבן זאגן צו אים טאטע איר האט אונז אלעמאל דערציילט איר האט אונז אלעמאל אויסגעלערנט ס'איז נישטא קיין וועלט, אין עוד מלבדו, וואס עפעס קלאגסטו? זיי האבן געזאגט.

עפעס אז אז ווייסט נישט אמת אמת איז נישט אבער ס'איז באוואוסט אפשר איז דאס באוואוסט כ'ווייס נישט וואס וואס ווייסט יא וואס ווייסט נישט אבער עפעס אז אז ס'געווען א מאל ס'איז עפעס א מנהג אז תשעה באב האלט מען נישט דעם דעם קינות איבער א יאר איר ווייסט דעם כ'ווייס נישט ס'איז א משל ס'איז א סיפור כ'ווייס נישט פונקט אז מ'האלט נישט דעם קינות איבער א יאר. ס'איז געווען איינער א איד וואס אלעמאל בשעת בשעת מ'האט אוועקגעווארפן די קינות'ן עס האט עס זייער מ עס האט אים געבאדערט בל תשחית געלט אדער התורה חסה על ממונם של ישראל מיט וואס מ'ווארפט אוועק קינות'ן יעדע יאר און ער ווייסט עס איז נישט עפעס אבער אבער א איד גלייבט דאך אין משיח אחכה לו בכל יום שיבוא האלטן די קינות'ן פאר איבער א יאר פאר נעקסטן יאר איז היפך די אמונה פון אחכה לו בכל יום שיבוא מצד שני איז דא אבער עפעס געלט פון אידן מ'פטר'ט אוועק געלט פון אידן אז יעדע יאר און ער זעט עס יעדע יאר נאכאנאנד.

נישטא א חשש ער איז נישט איסט ער איז נישט פוגע מיט דעם אמונה פון אחכה לו בכל יום שיבא רגע ער האלט דעם איכה האלט ער דער קינות איז סך הכל מצורף מיטן איכה איז אויף דעם מנהג איז ער נישט עובר און לפועל איז ער איז ער איז א זי עס איז דא איין סארט אמונה אין אחכה לו בכל יום שיבא אז דער דער בל תשחית איז געווען מער מער א מציאות ווי דער ווי דער משיח וועט קומען איבער א יאר ער האט געוואוסט אז משיח איבער א יאר וועט מען נוצן דעם קינות.

חסידישן לשון הייסט עס אז אז אז גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא מען געפינט אן עצה איך גלייב אינעם אייבערשטן אבער לפועל געפין איך זיך עצות ווי אזוי איך קען זיך אזוי אדורך לעבן מיט מיינע באקוועמליכקייטן דאס איז נישט פוגם איינער דעם צווייטן איך גלייב אין דעם משיח גייט קומען איבער א יאר און דער קינות וועט אויכעט בלייבן איבער א יאר ס'איז ביידע זאכן צוזאמען נאר אויב ס'איז געווען עפעס א צווייטער ס'איז געווען עפעס אמאל א איד וואס וואס וואס איז געווען ביים פריץ איז געווען א נעמען א קרעטשמע ביים פריץ פלעגט ער אלעמאל מאכן א חוזה, פלעגט מאכן א קאנטראקט, עפעס יא, איין יאר פלעגט מאכן א קאנטראקט פאר א יאר, דאס איז זיין קינד, איין יאר איז ער געווען עפעס זיך נישט געפילט גוט, נישט געקענט גיין צום פריץ צו מחדש זיין דעם קאנטראקט זיינער, האט ער געשיקט זיין קינד, זיין קינד איז שוין געווען מער האט ער, זאגט אים די קינד ווייסט אז מען מאכט א קאנטראקט פאר א יאר קאסט עס טייערער, אז מען מאכט א קאנטראקט פאר צען יאר נאכאנאנד איז קאסט עס צוואנציג רובל ביליגער, האט ער געמאכט א קאנטראקט פאר די נעקסטע צען יאר.

משיח גייט דאך קומען איבער א יאר, און צוליב דיר, און מ'האט דאך געצאלט שוין אויף צען יאר, צוליב דיר האט ער פארלוירן צוואנציג רובל. דאס, א איד גלייבט אין משיח, דאס איז דאס איז א מציאות. אמאל דארף מען א מענטש בוחן זיין צו די זאך איז א מציאות צו נישט, דארף מען וויסן, אמאל איז זייער שווער צו וויסן וואס איז ביי מיר א א א, וואס איז ביי מיר א ווירקליכקייט, וואס איז ביי מיר א ריאליטי און וואס איז ביי מיר נישט קיין ריאליטי. אמאל, אמאל בימים כתיקונם קען מען אפילו נישט ביי זיך מבחין זיין וואס איז ביי מיר, וואס איז ביי מיר טאקע אזוי, וואס איז ביי מיר א. וואס איז ביי מיר א נוסח פון אחכה לו בכל יום שיבוא און וואס איז ביי מיר א און וואס גלייב איך טאקע אמאל איז שווער ביי אונז פרומע אידן איז בכלל אז מען דאווענט און מען לערנט איז זייער שווער צו מבחין זיין וואו וואו איז דער גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא ער שרייט רחמנא קריא און אז ער איז א גנב אבער אמאל איז שווער צו געפינען וואו איז דער גנב. איך זאג נישט מ'דארף זוכן וואו דער גנב איז, אבער אסאך מאל דאס דער גנב געפינט זיך ערגעץ וואו איז פאראן דער גנב וואס לגבי אים איז עפעס רחמנא קריא, און אף על פי כן איז אמאל שווער צו געפינען וואו. בשעת ס'קומט צו גיין צו א נסיון איין זאך קלאפט מיט דעם צווייטן זאך, איין מציאות, כ'האב נישט קיין דוגמאות, אבער איין מציאות לגבי א צווייטע מציאות, יעמאלט קען דער מענטש דערוויסן זיך ביי זיך, וואס איז ביי מיר טאקע אזוי, וואס איז ביי מיר א נוסח, בשעת מען שטעלט א מענטשן צום וואנט, וואס איז דיין לעצטן וואונטש, וואס ווילסטו זאל זיין מיט דיינע קינדער, וואס איז דיין לעצטן וואונטש, זאלן זיי האבן אסאך, זאלן האבן א פרנסה, זאלן האבן אסאך, זאלן לעבן א גליקליכן לעבן און טאנצן און שמייכלען, צו זאלן זיין חסידישע אידן, ס'איז א שאלה, ס'איז אן ערנסטע שאלה, ס'איז נישט נאר א שאלה וואס וועט זיין בשעת מען שטעלט א מענטשן צום וואנט, די שאלה איז היינט בשעת א מענטש לעבט היינט, וואס איז ביי אים. צו אלוקות, צו דינען דעם אייבערשטן, דאס איז די גאנצע כוונה איז דאך, עס איז נישט נאר נוגע, אפילו אז ס'וואלט נישט געווען, ס'איז דא השלכות למעשה פון די מינות, ס'איז נישט נאר א זאך וואס איז אין מצב הנפש, אבער לפועל דער גאנצער מטרה, דער רבי זאגט אמאל א ווארט, זייער א אינטערעסאנטע ווארט, דער רמב ם זאגט, ס'איז געווען איינמאל, ו' טבת, ס'מוצאי זאת חנוכה, נישט ו', מוצאי זאת חנוכה תשמ ו, א פארברענגען, ס'איז נישט געווען כדבר הרגיל, אבער ס'איז געווען א פארברענגען. און דער רבי זוכט פארשידענע עצות ווי אזוי צו מסביר זיין אז ער דארף פארברענגען, האט ער געמאכט זיין פארברענגען אויף א סיום השס און א סיום הרמב ם, געמאכט פארשידענע זאכן האט ער עס געטאן אז זאל זיין א סעודת מצוה, ס'איז נישט געווען עפעס א זמן מסוגל אויף א זמן, אפשר איז עס געווען וואך, איך געדענק נישט פונקט דעם דעם דעיט, איז ער זאגט דארטן אז דער רמב ם זאגט, דער רמב ם האלט בכלל אז עולם כמנהגו נוהג, לעתיד וועט נישט זיין קיין שינוי מנהגו של עולם, זאל זיין עולם כמנהגו נוהג.

אבער נמצא, כל הנמצאים איז סך הכל עפעס א תוצאה פון אמיתת המצאו, און וואו דארף מען לייגן דעם דגוש, אויף וואו איז דער ווירקליכקייט, וואו איז דער מציאות, וואו ליגט דער אמת, אין אמיתת המצאו ליגט דער אמת. איז בשעת משיח וועט קומען וועט דער אמת פון אמיתת המצאו דאס וועט נתגלה ווערן, דאס וועט דאס וועט א איד לעבן נאטורליך, צו אויפוועקן אינדערפרי, וואס וועט זיין דער מציאות, שבת איז א מציאות, און א מצוה איז א מציאות, תפילין איז א מציאות, און עולם הזה זאגט אז ביסט הונגעריג, דער ערשטער ווי אזוי וועט זיך א מענטש רעאגירן אז ער האט עפעס א חלישות בגשמיות, די ערשטע וואס ער וועט רעאגירן איז אז אפשר איז דא א פראבלעם איך איך בין נישט מקיים תורה ומצוות ווי עס דארף צו זיין. דאס וואס זאגט אין גמרא אז דער מענטש האט יסורים יפשפש במעשיו וועט נישט זיין וואס די גמרא דערציילט. א מענטש וועט אזוי דאס וועט זיין זיין זיין נאטירליכע ריעקשאן אז ער האט עפעס א פראבלעם אין גשמיות מסתמא פאר עפעס עפעס פאלט אין די השפעה פון פון פון פון געטליכקייט פון עפעס עפעס פעלט אין די השפעה פון קדושה דאס וועט זיין דעם דעם נאטירליכן דאס איז די ווירק דאס איז די מציאות. מאמיתת המצאו נמצאו כל הנמצאים אלץ קומט דאך פון אייבערשטן.

דער רמב"ם זאגט דאס דאך וואס קען זיין א גרעסערע שינוי מנהגו של עולם אז היינט וואס איז ביי מיר די ווירקליכקייט א שטיקל קרעקערס א שטיקל פרנסה צו איך ווייס דאס און יענץ אט דאס איז ביי מיר די ריעליטי א גשמיות'דיגע חיסרון א גשמיות'דיגע לעבן אט דאס איז ביי מיר די ריעליטי וואס זאגט דער רמב"ם וואס עס וועט זיין לדעת השם בלבד ווי קען זיין א גרעסערע שינוי מנהגו של עולם פון דעם.

אבער דאס איז א פסק פון רמב"ם אז מען דארף היינט טון לדעת השם בלבד, דאס זאגסטו. ס'איז א פסק פון רמב"ם מען דארף היינט, היינטיגע צייטן טון אז דער, אז אלוקות זאל זיין א ווירקליכקייט ביי אונז, נישט עפעס א, נישט עפעס א נוסח, ס'נישט עפעס א אחכה לו בכל יום שיבוא און לפועל האלט איך דעם קינות איבער א יאר. אז ס'זאל זיין, אז ס'זאל זיין, ס'זאל זיין א ווירקליכקייט.

האסט נישט געגעסן? בשעת ס'איז געקומען צו א שעת מבחן מיט א מענטש וואס לפועל זיין הונגעריגקייט איז ערנסט ביי אים, ביי אונז רעגולער מענטשן איז אז מ'איז הונגעריג דאס איז ערנסט, תורה און מצוות איז ערנסט און זיין הונגעריג איז אויך ערנסט, אמאל קען עס זיין בשווה, איך בין זיכער הונגעריג, ס'איז א ספק צו ס'איז זאך כשר צו נישט, ודאי מיט א ספק איז דארף מען עס עסן. ביי אים דאס דאס איז געווען ערנסט, דער דער כשר תורה ומצוות דאס איז געווען ערנסט, זיין הונגעריגקייט איז מהיכי תיתי'ס, איך זאג נישט מהיכי תיתי'ס ער האט נישט געהאט קיין תאווה צו עסן, אבער קיין ערנסטקייט קיין ערנסטקייט איז נישט געווען אין דעם, און דער זאך קען מען ביי זיך פועל זיין, יעדער איינער לפי ערכו, איך זאג נישט אז אז אבער מען קען פועל זיין ביי זיך אז דאס וואס דער אייבערשטער וויל א מצוה צו א שיעור תורה דאס זאל זיין אזוי ווי אזוי ווי דער פריערדיגער רבי זאגט אין די מאמרים באסי לגני,

נישט צוליב דעם ווייל עפעס דער עסן איז ערנסט, דער אייבערשטער איז אויכעט ערנסט, דעם זעלבן ערנסטקייט לכל הפחות, און דאס דארף מען פועל זיין ביי זיך, דאס איז אויכעט דאס איז א הארעוואניע, עס איז אן ארבעט, לערנען חסידות און איבערטראכטן א ווארט חסידות, טראכטן ווי אלוקות איז א איז א ווירקליכקייט, דער אייבערשטער איז די אמיתית המציאות, און וועלט'דיגע מציאות נישט, און אז מען טראכט וועגן דעם, מען לערנט וועגן דעם, קען מען א מענטש זיך אביסל איבערבייטן זיין סיסטעם אז א שטיקל תורה איז ערנסט מצד עצמו, נישט ערנסט צוליב. צוליב דעם און צוליב יענעס, אלוקות איז ערנסט, א מצוה איז ערנסט, און א שטיקל תורה איז ערנסט, דאס קען א מענטש פועל זיין ביי זיך. לחיים, לחיים. איך רעד אזויפיל איר וועט האבן עפעס א חשש אז איך האלט ביי דעם, איך אמעצער מיר דא אז, אפשר נישט, אפשר, אפשר.

מ'מעג זיך אבער פרעגן אזא ווארט, אבער אבער אבער בשעת די ערשטע מאל וואס ער האט, וואס איז געווען איז, ער איז געווען איינער פון די חשובע בעלי בתים אין מינעסאוטע האט ער געלעבט, ס'איז אנגעקומען דער שליח געווען רבי רבי פעללער נאך אלס א שליח אין מינעסאוטע, אנגעקומען אין מינעסאוטע, און ער האט זיך אנגעהויבן פארבינדן זיך מיט די מיט די מיט די מיט די די פראמינענטע בעלי בתים פון די שטאט, אנגעהויבן מאכן מאכן הכרות מיט זיי, זיך אנגעהויבן בויען א קשר, אנגעהויבן זיך אזוי מבסס זיין אין מינעסאוטע.

קומסטו מיר אין אפיס, רעדסט מיט מיר, און מיטאמאל שטעלסטו זיך אוועק ביים וואנט, יו אר איגנארינג מי אזוי, רעדסט נישט מיט מיר, קוקסט נישט מיט מיר, טוסט דיין זאך. שפעטער האט ער אים געפרעגט, ער איז געווארן אין כעס אויף אים, ער האט געשריען אויף אים, וואס איך מיין, גיי ארויס פון מיין אפיס, איך וויל דא נישט זיין נאכאמאל, וואס האסטו געטון דא? האט ער אים געזאגט אז איך, וואס איך האב געטון איז מער, איטס מאר אימפארטענט פאר מיר, און אלע מיינע, איטס מיי, ס'איז נישט פונקט דעם לשון, אבער זאגט. וואס איך האב איצטער געטון איז ביי מיר מער וויכטיג ווי אלע מיינע מיינע קשרים מיט דיר און מיט ח ו. איך האב מיין דוטי ווי מ'זאגט, איך דארף, א איד דארף דאווענען מנחה. און ער איז געווען זייער איבערראשט פון דעם, ווייל אפאר טעג צוריק האט ער געהאט א ויכוח מיט זיין פרוי און מיט נאך עטליכע חכמים, צי ס'איז נאך דא מענטשן וואס צוליב אן אידיאל זענען זיי גרייט מוותר צו זיין אויף אייגענעם תועלת. געהאט א ויכוח.

האט זיך אוועקגעשטעלט דאווענען מנחה צוליב אן אידעאל אז ער צוליב דעם האט ער אלץ מוותר געווען אז ער איז אינגאנצן נתרגש געווארן גלייך אנגערופן זיין פרוי און האט געזאגט איך האב טאקע געטראפן א מענטשן וואס וואס ס'איז נאך דא אזא בריאה אויף דער וועלט אזוי פונקט אין יענעם אין יענעם אין יענעם ער זאגט אין יענעם מיטינג האט ער אים געגעבן א טשעק זאגט ער פעללער האט פארגעסן דעם טשעק.

און זונטאג איז דאך א דעי אף, זי איז געגאנגען אויף א טריפ, זי געגאנגען עפעס א אויף א אמיוזמענט פארק עפעס ערגעץ וואו, געגאנגען אין א פארק וואס איז געווען פונקט זייער א הייסער טאג, און מען האט פארגעסן נעמען לאנטש מיט זיך, פארגעסן נעמען א געטראנק מיט זיך, און ער איז געווען מורא'דיג הונגעריג, און אין דער פלאץ איז געווען דארטן די האט דאגס און פארקויפט מען מיט דאס, און זיי האבן פארקויפט, און ס'איז געווען זייער, און ער איז געווען איינגעוואוינט ביז איצטער אז ער ער עסט דאך די אלע זאכן. עס איז געווען אזוי זייער איינגעווינט, עס איז געווען ממש אין פונקט צוויי טעג צוריק האט ער געגעסן אזא מין סארט מאכל, וואס אין וויאזוי ער איז גאר הונגעריג, פונקט אזוי און פונקט האט ער פארגעסן נעמען דעם לאנטש, פונקט אזוי, פונקט אהין, פונקט אהער, נאך איין מאל וועט מען אזוי זאגן, איך האב מחליט געווען אזוי, איך האב מחליט געווען טאקע עסן כשר אזוי ס'איז מיר גאנץ גוט, איך קען, איך קען קויפן כשר'ע פלייש, איך קען קויפן כשר'ע מילך, מפריד זיין בשר בחלב, נו, עס איז נישט אזוי געוואלדיג, געוואלדיג ווען אויף אפאר עסן, אבער איסט ער עס.

זיך עסן נאכאמאל, און דו האסט עס נישט געטאן, דעם עקשנות'דיגן נישט טאן, אט דאס האט דיר אריינגעבראכט אין דעם, אט דאס האט אריינגעבראכט אידישקייט ביי דיר, דאס האט אריינגעבראכט כשרות, ביי ביי נארמאלע פרומע אידן איז כשרות ביי אים ביי אים אין באוואוסטזיין כשרות, דאס איז ביי אים אין זיין סיסטעם כשרות, א מענטש גייט צו אן אמיוזמענט פארק, צו מ'גייט אין א פלאץ, מ'גייט אויפן גאס און מ'זעט עפעס איך ווייס דער סארט מאכל און יענער סארט מאכל,

עס ווען קריאת שמע צוליב צוליב צוליב צוליב עפעס א איינשלאפען זיך צו צו אן אנדערע מצוה צוליב איינשלאפען זיך דער שמע ישראל וועט נישט האלטען אויף דעם און ביי אים דער מאכט אן עסען כשר אין עפעס א זמן התעוררות דאס וועט נישט נישט דאס האט אריין געבראכט כשרות אין דיין אין דיין פסיכ ווי מען זאגט נישט דאס האט דיר אריין געבראכט דאס אז עס זאל אריין געבראכט אין דיין סיסטעם אז דו זאלסט עס זאל ווערן אפגעפרעגט א שטיקעל טרייף נישט דאס וועט עס טאן פארשטייסט עס איז געווען עפעס א שעת מבחן. און אלע צדדים וואס עס האט אלע זענען געווען נאכאמאל עפעס עסן דעם שטיקל פלייש וואס קען שוין זיין און דו האסט עס נישט געטון אט דאס איז דאס אט דאס האסט אריין געקראכן אין דעם זאך זאג אמאל דווקא בשעת ס'איז דא עפעס אמאל וואס מען זעט נישט נישט אט א קביעות זאג סתם א קביעות צו א צו א דאווענען מיט א ערנסקייט אן א בלעק זאכן דאווענען מיט א ערנסקייט קען זיין אמאל א מענטש האט עפעס א האלבע ער איז אביסל פארקילט און די גאנצע אידישקייט קען אמאל גיין קען גיין פייפן אמאל

כ'נעם עס ערנסט און כ'בין נישט מוותר אויף דעם. נישט א זאך וואס גייט מיר ברענגען א תועלת דווקא. אז מ'גייט צו א קביעות עתים ווייל איך וויל עפעס האבן דערפון, איך וויל עפעס געניסן, איך וויל לערנען א בלאט גמרא, איך וויל פילן גוט, בשעת לאו דווקא עס וועט אפשר, איך טראכט אז דער פֿינף מינוט וואס איך וועל איך וועל עפעס דאווענען קירצער וועל איך קענען מאכן מאכן עפעס, איך ווייס נישט, דער רבי ברענגט אסאך מאל דוגמאות.

דאס זעסטו אז מען רופט אן עפעס א גרויסקייט? א מענטש מיט דעם מיט דעם פֿינף מינוט דעם קביעות עתים דעם דאווענען מיט דעם דאווענען אויספירן דאס וואס שטייט אין שולחן ערוך, זעסט טאקע נישט וואס דער גדלות וואס וואס וועט דערפון זיין. אבער מיט דעם מיט דעם זאך דעם עקשנות דעם התמסרות אז דאס איז דער וועג וואס מען האקט וואס מען ברענגט אריין געטליכקייט מען ברענגט אריין אלוקות ביי זיך אז דאס זאל אריינקריכן אביסל אין אונזער מציאות. בשעת א מענטש זעט נישט דעם תועלת ער וועט האבן דערפון. און אַלע די קינד שטייט ער מיט דעם אין אַן ערנסטע אופן אויב מיט דעם, אוודאי דאַרף מען לערנען חסידות, חסידות איז דער, זאָגט ער, דרך פתוחה, וואָס, וואָס דער אַלטער רבי מיט חב"ד האָט געגעבן דעם כח אַז מען זאָל אַריינברענגן חסידות אלוקות אין דעת, אַריינברענגן אלוקות אין אַ ערנסטן אופן ביי זיך, אָבער אויך אָט דעם זאַך אַז מען איז זיך, אַז, אַז מען, אַז מען איז, אַז מען, מען לייגט זיך אַוועק אויף דעם.

כ'מיין, מ'דארף נישט זוכן הזדמנויות אויף צו זיך מבטל זיין און זיך ברעכן. מ'זאגט, איך לייג זיך אוועק אויף א געוויסער זאך און יהי מה בין איך פארבונדן מיט דעם. כ'לייג זיך אוועק אויף א געוויס, אויף א קביעות אין לערנען, און יהי מה ס'זאל זיך דרייען הימל און ערד אבער דער קביעות וועט נישט נתבטל ווערן. שווער זאגן אזא ווארט, אזוי ווי א מענטש, איך לייג זיך אוועק אויף א ברעקפעסט און יהי מה איך עס איך ברעקפעסט, סיידן ס'איז דא עפעס א יום תענית, אבער אזוי. יהי מה וועט, יהי מה וועט אזוי זיין אוודאי טרעפט זיך אמאל אן אונס, איך רעד נישט עפעס א אונס רחמנא פטריה, אבער איך זאג א דרך יהי מה בדרך כלל עס איך יעדן טאג, ס'איז נישט ס'גייט נישט אדורך א טאג וואס בטעות האב איך נישט געגעסן ווייל איך בין געווען ביזי מיט דאס מיט יענס, בדרך כלל ווען איך כאפ איך געפין עפעס א הזדמנות איך כאפ אריין דעם קרעקער אין מויל, איז יהי מה פארבינד איך זיך מיט די זאך פון אידישקייט אפילו בשעת ס'וועט מזיק וועט ביי מיר באדערן דעם ענין, איז דעם זאך אט דאס אט דאס קען

אז ס'שטייט אז מלכתחילה האט מען געוואלט געבן א עונש מיתה, מ'האט געוואלט מ'האט געהאלטן ביי שיסן ממש, מ'האט אים געסטראשעט בפועל אין טורמע אז מ'גייט אים שיסן פֿיר און צוואַנציק שעה אזוי שוין, ס'איז געווען דער סדר אז אז אן אסיר אן אסיר וואס מ'גיט אים אן עונש מיתה איז גיט מען אים א ווארנונג פֿיר און צוואַנציק שעה פריער האט מען אים מודיע געווען אז מ'גייט אז פֿיר און צוואַנציק שעה אין עולם הזה און דאס איז דאס.

אפיציעל האט מען אים פארשיקט ג' תמוז ווען מען האט אים מודיע געווען אז ער איז באפרייט פון טורמע און ער גייט גיין דריי יאר אין קאסטראמא. אבער ער האט געדארפט גיין אין קאסטראמא יענעם טאג בשעת מען האט אים באפרייט און מען האט אים געגעבן זעקס שעה זיין אינדערהיים זיין ביי זיך אינדערהיים און דערנאך האט ער געדארפט גלייך נעמען א טרעין און גלייך פארן אין קאסטראמא. לפועל האט ער האט ער געזאגט אז ער גייט נישט פארן אויף שבת. אזוי איז געווען יום ס'איז געווען דאנערשטאג אזוי אויב ער וואלט געגאנגען יענעם טאג אין אווענט

גיין רעזשיסטרירן זיך ביי דעם ביי דעם משרד ביי דעם אפיס וואס פון די ממשלה האט ער געדארפט רעגיסטרירן זיך יעדן וואך אז זאגן אז ער איז דא. יענער זונטאג וואס ער איז געגאנגען זיך רעגיסטרירן ס'איז געווען י ב תמוז ס'איז ס'איז געווען עפעס א חאגע ביי די רוסישע עפעס האט מען אים מודיע געווען אז ער איז שוין באפרייט מ'האט געזאגט אז ער איז באפרייט אבער די די אפיציעלע דאקומענטן אז ער איז באפרייט האט ער אים געגעבן א טאג שפעטער אויף י ג תמוז. י ב תמוז האט מען אים מודיע געווען אז ער איז באפרייט. י ג תמוז האט מען געגעבן פשוט די דאקומענטן אז ער איז באפרייט.

דאס איז געווען י ב י ג תמוז, דערנאך איז ער באפרייט געווארן און איז בשעת און דערנאך אפאר חדשים שפעטער האט ער געדארפט ארויסגיין פון רוסלאנד, ס'איז געווען א נס וואס מ'האט אים ארויסגעלאזט, מ'קען די גאנצע סיפורים אויף יעדע פרט, ער איז ארויס פון רוסלאנד, בשעת ער איז ארויס פון רוסלאנד איז זיין מזכיר רבי חאניע מאראזאוו איז נישט געווען דארטן, איך געדענק נישט פארוואס אבער ער איז נישט געווען, כ'געדענק נישט פארוואס פונקט, ס'איז געווען עפעס א באוואוסטער תשרי, תשרי תרפ"ח, דער לעצטער תשרי וואס דער רבי איז געווען אין רוסלאנד.

ער איז ארויס ג' תמוז פון טורמע אליין על מנת צו פארשיקן אים אין קאסטראמא, דער מאמר וואס ער האט געזאגט גפן ממצרים תסיע, דערנאך בשעת מ'האט אים מודיע געווען אז ער איז באפרייט אינגאנצן, איז דא אפאר מאמרים וואס ער האט געזאגט לאחר וואס ער איז געווען באפרייט אינגאנצן פון גלות, לכתחילה האט מען אים געשיקט אין לאגער פשוט גיין זיין אוועק געשיקט עפעס אין א פינה נידחת אין רוסלאנד, דערנאך האט מען דאס מבטל געווען ער קען צוריק קומען ביי זיך אינדערהיים און פראווען זיך אזוי ווי עס איז געווען פריער.

דערנאך איז דא א צווייטע מאמר ברוך הגומל לחייבים טובות, דערנאך איז דא א פערטע מאמר שאו ידיכם קודש וברכו את הוי'. איז דער ערשטע מאמר איז הייבט זיך אן הוי' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי. וואס איז פשוט'ער טייטש אין פסוק איז אז דער אייבערשטער הוי' לי בעוזרי דער אייבערשטער איז צוזאמען מיט מיר צוזאמען מיט די וואס העלפן מיר ארויס הוי' לי בעוזרי אז דער אייבערשטער איז דער אייבערשטער העלפט מיר ארויס צוזאמען מיט די וואס העלפן מיר ארויס ס'איז דא די וואס העלפן מיר ארויס און דער אייבערשטער איז צוזאמען מיט זיי הוי' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי, און איך וועל זען אין דער נקמה, איך וועל זען נקמה פון מיינע שונאים. פריערדיגער רבי שטעלט זיך אויף די ביידע חלקים פון דער פסוק, וואס איז דער פשט אז דער אז הוי' איז צוזאמען מיט עוזרי? דער אייבערשטער איז דאך אין עוד מלבדו, דער אייבערשטער איז דאך דער איינציגער וואס דער אייבערשטער איז דער איינציגער בעל הבית אויף דער גאנצער וועלט איז דער אייבערשטער. דאס זאגט מען כאילו ס'איז דא עז, ס'איז דא אידן וואס העלפן מיר ארויס, ס'איז דא מענטשן וואס העלפן מיר ארויס אין מיינע צרות, און דער אייבערשטער עפעס איז ער איז זיך ער שטעלט זיך צו מיט מיינע עוזרים, הוי' לי בעוזרי, ס'איז דא מיינע באהעלפערס און ער שטעלט זיך צו מיט מיר מיט די עוזרים. דערנאך פרעגט דערנאך זאגט ער ואני אראה בשונאי אז איך וועל זען נקמה פון מיינע שונאים. דער פריערדיגער רבי פרעגט וואס הייסט אז דוד המלך זוכט זען נקמה פון די וואס זענען מנגדים צו אים? יתמו חטאים ולא חוטאים וואס עפעס בעט ער ואני אראה בשונאי איך זאל זען די מפלה פון מיינע שונאים אזוי פרעגט ער. און דערנאך איז דאס איז די ערשטע מאל דערנאך איז דא א צווייטע מאל ברוך הגומל לחייבים טובות איז דער רבי האט אמאל געפרעגט וואס פאר א, לכאורה האט ער פריער געדארפט זאגן א מאמר ברוך הגומל לחייבים טובות דער אייבערשטער האט אים געטאן א נס

איז די רבי רעדט אפאר פרטים אין דעם אבער איין נקודה איז זייער א זייער א אינטערעסאנטע נקודה זאגט די ערשטע זאך וואס ער איז ארויס פון טורמע וואס קען זיין ביי א מענטשן א געפיל בשעת א מענטש געפינט זיך אין א געוויסער צרה אין געוויסער שוועריקייט און ער איז און ער האט מצליח געווען איבערקומען די שוועריקייט ער האט מצליח געווען וואס ס'זאל נישט זיין ער האט מצליח געווען צו זיך צו זיך אריבערקומען איבער זיינע מנגדים איז דארף מען א מענטש איז דא צוויי תנועות די ערשטע זאך איז

איז מען געקומען צו אים אין קאמער און האט אים געזאגט שטיי אויף, אז מען גיבט א הודעה פון דעם אין דער סדר אין בית, איך האב נישט געוואוסט די אלע זאכן וואס דער פריערדיגער באשרייבט די אלע די גאנצע די סדר אין רוסלאנד בשעת מען גיבט דער אסיר א הודעה דארף ער זיך אויפשטעלן אז די אז די אז די פקידים אז די גענעלארן פון די פון די אז מען גיבט דיר אז מען גיבט דיר גדר א נאוטיפיקעישאן דארפסטו אויפשטיין.

ס'דאך ס'דאך נקמה, און אינעם מהלך וואס הייסט נקמה יתמו חטאים ולא חוטאים, האט ער געוואלט גלייך ביי זיך באווארענען ער זאל זאל נישט פילן א געפיל פון נקמה לגבי שונא, און דערנאך האט ער געזאגט ברוך הגומל לחייבים טובות, זייער א, דערנאך האט ער געזאגט ברוך הגומל לחייבים טובות, די ערשטע זאך, די ערשטע זאך וואס ער האט מנצח געווען, האט ער גלייך ביי זיך פועל געווען, אז ער זאל נישט פילן קיין שום הגבהה צוליב דעם וואס ער האט מנצח געווען איבער די מנגדים.

און מען פלעגט אנרופן, דער לשון ביי חסידים איז געווען, מען האט אלץ אנגערופן נעוועל, מען האט נישט געזאגט לובאוויטש, מער געהאט, לובאוויטש איז געווען עפעס א, מען האט מורא געהאט פאר די רוסישע, מען האט געזאגט אלץ נעוועל, דער ווארט נעוועל דאס איז געווען דער דער ווארט וואס מען האט באנוצט אויף די אויף די תמיכה פון די מלמדים פון די חדרים, איז איז איז. איז איז איינער פון זיי געווען אויפן פון געווען איינער פון פון די שטעטל נעוועל און ער האט האט די פריערדיגע רבי האט אים געזאגט אז בשעת לולאוו האט מיר אזוי געפייניגט און געזאגט שווערע זאכן און געפייניגט און מ'האט געגעבן פשוט קלעפ דעם פריערדיגע רבי ס'איז נישט עפעס האט ער געזאגט אז ער האט אים ער האט מיר אינגאנצן נישט ענג געמאכט ער האט מיר נישט געמאכט ענג ווייל א איד מאכט מען נישט ענג אזוי האט ער געזאגט עפעס ער האט געהארעוועט ביי זיך אז די אידן וואס האבן אים מנגד געווען ער זאל נישט פילן קיין רגש פון האס און שנאה קעגן זיי, עד כדי כך, זייער אינטערעסאנט דער מאמר, ווי אזוי איז ער מסביר ואני אראה בשונאי, די פסוק ואני אראה בשונאי, איך זעה נקמה פון מיינע שונאים, פרעגט ער טאקע, לכאורה איז נקמה נעמען פון שונאים, יתמו חטאים ולא חוטאים, די פריערדיגער רבי טייטשט ואני אראה בשונאי, זאגט ער אזוי, ער זאגט, ואני אראה, ווי קען איך צוקומען צו זען אלקות במוחש, דורכדעם וואס איז דא מנגדים. זאגט אז ס'וואלט נישט געווען קיין מנגדים וואלט נישט געווען וואלט נישט געקענט זיין אלוקות במוחש זאגט ער פארוואס פריערדיגער רבי זאגט זייער קורץ דער רבי האט אמאל אויסגעטייטשט דעם דעם סוף פון דער מאמר זאגט ואני אראה בשונאי א מענטש בשעת א מענטש האט שוועריקייטן אייגענע שוועריקייטן אין עבודת השם און ער ער ער שטארקט זיך איבער די שוועריקייטן קען ער אמאל יאמר קען אים זיך אויסדוכטן אז ער ער איז דאך א בעל א מענטש איז דאך א בעל בחירה און ער האט און און ער האט אויסגענוצט זיינע כוחות זייער שטארק, ער האט זיך, איך האב זיך איבער געשטארקט, צוליב מיין התגברות, מיין בחירה, איך האב זיך מתגבר געווארן אויף מיינע שוועריגקייטן, צוליב דעם האט איך האב איך מנצח געווען מיינע שוועריגקייטן. אבער בשעת ס'איז דא מנגדים, אויכעט אידן, וואס זיי זענען אויכעט בעלי בחירה, קענסטו דאך נישט זאגן אז דאס אז דו האסט זיי איבער איבער מנצח געווען איז געווען צוליב דעם ווייל דו האסט ספעציעלע כוחות, צוליב דיין בחירה, זיי האבן דאך אויך בחירה אויף צו דיר מנגד זיין. מוז דאס זיין אז דער אייבערשטער האט האט האט עס אזוי און זיי זענען שטארקער פאר דיר בפשטות מוז דאס זיין אז דער אייבערשטער האט דיר ארויסגעהאלפן איז ווען איז דא ואני אראה ווען זע איך אלוקות במוחש ווען זע איך קלאר אז דער אייבערשטער איז דער וואס פירט מיין מיין מיין גורל איז בשעת ס'איז דא מנגדים אידן וואס זענען מנגד צו מיר יעמאלט קום איך צו צו דעם דרגה ואני אראה איז זאגט דער רבי זיי האבן מיר צוגעבראכט צו זען אלוקות במוחש איז דארף איך זיי מכבד זיין דארף איך זיי ליב האבן. אז זיי האבן מיר צוגעבראכט זען און דער פריערדיגער רבי האט געזאגט דארט אין די המשך אז אז דורך דעם אז דער דער וואונטש דוד המלך איז געווען אז די שונאים זאלן אויך מכיר זיין אז זייער גאנצער מציאות און די התנגדות איז צוליב אויפהייבען א אידן צו האבן ראי' אין אלוקות און און דעם מיט דעם וועלן זיי תשובה טון זיי זאלן אליין דערהערן אזוי ווי די מעשה מיט יוסף מיט די שבטים זיי זאלן אליין דערהערן אז דאס אז זיי האבן מנגד געווען צוליב דעם אז א איד זאל צוקומען צו ראיית אלוקות במוחש. אבער דער פריערדיגער רבי די ערשטע די ערשטע תנועה זיינע וואס ער האט וואס בשעת ער איז ארויס פון טורמע וואס איז געווען די ערשטע איינקלערן ביי זיך אז אז אז דער אייבערשטער אז דער אייבערשטער האט אים ארויס געהאלפן נישט עוזרי הוי' לי בעוזרי און אז ער זאל נישט האבן קיין רגש פון נקמה פון שנאה כלפי אנדערע אידן. דאס איז א פשוט זען ווי ווי ווי דער איד האט האט ווי. ווי ער האט דורכגעלעבט די מעשה און דערנאך ווי ער האט גענומען די מעשה שפעטער איז דא עפעס מורא'דיגע מורא'דיגע ס'איז נישט גלאט מעשה אבער א יעדער מענטש האט ביי זיך די אלטער רבי זאגט אין תניא ווער געדענקט לאמיר למשל בשעת א מענטש איז מצער א געוויסן מענטשן די אלטער רבי ברענגט אין אגרת הקודש אז על הניזק כבר נגזר מן השמים א מענטש, א צווייטער איד האט נישט בכח צו מזיק זיין א מענטשן, אויב ס'איז נישט ניזוק געווארן למעלה אז דער מענטש זאל ווערן געניזוקט, קען א מענטש נישט פועל זיין א געוויסע היזק ביי א צווייטן מענטש. אז א מענטש קריגט עפעס, אז יענער טוט עפעס נישט גוט צו דיר, איז ווייל דער אייבערשטער האט אזוי שוין באשטעלט אז ביי דיר זאל עפעס טרעפן עפעס. דאס אז פונקט ער האט עס געטאן איז דאס תלוי אין זיין בחירה, דאס איז א באזונדערע זאך, אבער לפועל כלפי דיר, איז דאס אז ס'איז ביי דיר געטראפן א געוויסער פעלער, א געוויסער חסרון, איז ווייל דער אייבערשטער האט אזוי איינגעשטעלט. און ער דער אייבערשטער האט אזוי איינגעשטעלט נישט ווייל דער איד האט בחירה און ער האט און ער קען דיר מאכן א היזק, א צווייטער איד קען דיר נישט מאכן קיין היזק, אז דער אייבערשטער האט גוזר געווען אז דו זאלסט האבן א געוויסער היזק און צוליב דעם קריגסטו א היזק, און וואס האסטו ווערן אין כעס און אויב דער אייבערשטער האט עס דיר געטאן איז כל מה דעביד רחמנא לטב עביד און גם זו לטובה, עס קומט דאך אויס אז בשעת יענער טוט דיר א זאך נישט קיין גוטער זאך איז דאס בעצם טוט ער דיר א טובה, ב כלפי דיר איז ער א שליח דיר טאן א טובה.

היינט עולם הזה קען אמאל מנגד זיין פשוט קען ווי זאגט קען ווערן אזוי קען אביסל אריין מ'קען אריין קריכן אזוי אין א אין א מ'לעבט נארמאל מ'לעבט אזוי דעם עצם זאך אז דער רבי האט זיך געקאכט זייער שטארק אז אז אז מ'געפינט זיך בעקבתא דמשיחא און דער ארבעט איז אז מ'זאל מאכן די וועלט א דירה בתחתונים און ברענגען משיח פשוט. מיר געפינט זיך נישט אין א מצב וואס מען פילט און זאגט די אורדזשענסי אז מען זעט נישט געטליכקייט אין וועלט, דאס וואס דער רמב"ם זאגט לעתיד לבוא וועט זיין לדעת השם בלבד, מיר פילן עפעס, מיר פילן עפעס אז וואס הייסט אז מען מען גייט ארום אין עולם הזה מען זעט נישט, מען זעט נישט געטליכקייט, ווי קומט עס אז מען זעט נישט וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר, ווי קומט עס אז משיח איז נישט געקומען, ווי קומט עס אז די וועלט איז נישט געווארן א דירה בתחתונים, ווי קומט עס אז עס איז נישטא, עס איז דא אידן וואס לערנען נאכנישט, וואס ווייסן נאכנישט פון אידישקייט, עס עפעס באדערט אונז? וואס באדערט אונז יא אז עס דא עפעס א ביל וואס קומט און מ'קען נישט פונקט צאלן פונקט אט דאס באדערט גלייך דאס איז אלוקות באדערט נישט וואס וואס לפועל היינט דארף היינט היינט איז זיך דא א מלחמה דארף מאכן די וועלט א דירה בתחתונים מען דארף מען דארף עפעס דאס וואס די אייבישטער וויל און דאס רירט אונז אינגאנצן נישט אן ס'רירט אונז אינגאנצן נישט אן וואס רירט אונז אן אונזער אייגענע ד' אמות. אונזער אייגענע ד' אמות אז דאס רירט אונז אן, אבער וואס וואס וואס וואס די כוונה וואס דער אייבערשטער וויל פון אונז, דאס דאס רירט אונז אן, דאס באדערט אונז. דאס איז אויך די עבודה אמת, מען דארף פועל זיין ביי זיך, מען דארף הארעווען מיט זיך, מען דארף לערנען, מען דארף מען דארף כ'ווייס וואס וואס, מען דארף לערנען, מען דארף טראכטן, מען דארף פארברענגען, מען דארף טון, אז אז אז אלוקות זאל עטוואס ערגעץ וואו אנרירן אונזער מציאות, און אז דער רצון וואס דער אייבערשטער וויל פון אונז זאל טאקע דורכגעפירט ווערן, דער רצון וואס דער אייבערשטער וויל, דער אייבערשטער וויל זיך מאכן א דירה בתחתונים, און די וועלט זאל ווערן זאגט פאר ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים די וועלט זאל ווערן פארפלייצט מיט מיט געטליכקייט מיט מיט מיט תורה און מיט מצוות ס'איז נישט ס'איז זייער פיין אבער זיך אבער זיכער דאס דוכט זיך אונז אז מען איז פול מיט תורה און מצוות אויך לאו דווקא מען דארף מען דארף זיך עפעס דער רמב"ם זאגט נתאוו החכמים והנביאים לימות המשיח לא כדי שישלטו בגוים אלא כדי ש ש ש זאגט שיהיו פנויים בתורה וחכמתה אבער ס'איז געווען נתאוו חכמים, מען האט געוואלט, מען האט געזוכט, מען האט געהאט עפעס א תאווה, ס'איז געווען עפעס א השתוקקות אז זאל זיין גילוי אלוקות, ס'איז געווען א צמאון אז זאל זיין גילוי אלוקות, מיר זענען זייער צופרידן אז, מיר זענען צופרידן דא, מיר זענען, מיר זענען אזוי גלייכגילטיג צו דעם גאנצן סארט צמאון צו גילוי אלוקות, ס'איז א מלחמה, מען דארף לוחם זיין קעגן דעם דעם גלייכגילטיגקייט פון נישט האבן געטליכקייט ביי זיך אין לעבן, מען דארף לוחם זיין אז ער זאל פילן עפעס יעהה א מחסור ביי זיך אז ער האט נישט.

יעמאלט האט מען נישט געדארפט האבן דעם ארבעט, זיי האבן געהאט דעם געפיל אז אז אז אנטיסעמיטיזם פילט מען עלנד האבן זיי געהאט. זיי האבן געדארפט לוחם זיין קעגן קעגן א שווערן משטר, קעגן א שווערן גאווערמענט ווי מען זאגט היינט איז דא עפעס א מלחמה אין בפנים אז מען זאל מרגיש זיין עפעס א כאב, א צמאון א כאב, עפעס אלעס זאל זיין מיט אויך שמחה, אבער אבער א איד זאל זיך פארבינדן מיט אלוקות ביז אלוקות זאל ווערן א זאך וואס וואס מתאווה לו, זאל האבן עפעס א תאווה זען געטליכקייט, האבן עפעס א תאווה, האבן א שייכות מיט אלוקות. און האבן עפעס זעלבס פילן עפעס עפעס נישט אזוי פילן באקוועם נאר מיט האבן מיט האבן טוב גשמי דאס איז אויך אן עבודה וואס דאס איז נישט אנדערש פון די עבודה יעמאלט יעמאלט האט מען געדארפט פועל זיין ביי זיך אז אלקות זאל זיין א ווירקליכקייט אז מיר זאלן נישט נתפעל ווערן פון די סטראשונגען פון פארלירן עולם הזה און מען זאל שטיין שטארק אז הגם אז עולם הזה וועט מען פארלירן אבער אבער אבער עולם הזה קיין מציאות נישט מיט תורה און מצוות און היינט איז אויך די זעלבע זאך מען האט טאקע עולם הזה און מען זאל נישט מען זאל נישט פארלירן זיך אין דעם און מיינען אז מען פילן זאט נאר מיט האבן די עולם הזה מען זאל פילן מען זאל פילן א תשוקה און א צמאון צו צו צו האבן גילוי אלוקות האט דער רבי געמאנט אז א איד זאל זאל זאל פילן דעם צורך אז משיח זאל קומען א איד זאל זאגן אז עס זאל באדערן אים אז מען זעט נישט געטליכקייט אויף דער וועלט ס'איז אויכעט נישט קיין פשוט'ע דרישה אבער עפעס ערגעץ וואו זאל עפעס ביי א מענטשן אריינקריכן ביי זיך אז געטליכקייט איז א זאך, איז אן ערנסטע זאך, און ס'איז א זאך וואס ווערט א חלק פון זיין לעבן, און אן דעם פעלט אים, מיט דעם פילט ער בעסער, און ער וויל האבן מער פון דעם, און ער איז נתאוו חכמים לימות המשיח, אזא מין סארט. דו ביסט אמת, ס'גיט דעם, גיט דעם כח אויף דעם שטיץ, נישט עפעס ע. דער רבי האט אלעמאל ג ד ד אלעמאל האט ער געזאגט די ווארט אזוי, בשעת א, בשעת א, בשעת אן ארמעי גייט אויף א מלחמה, גייען זיי אלעמאל מיט א מארש. מען גייט אלעמאל מיט שמחה. אז א מענטש גייט אזוי, א, מען דארף גיין. א איד האט אין זיך א נשמה. און ס'דא תורה און מצוות. און דער אלטער רבי זאגט, און, און, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אלע מיטלען.

דער אייבערשטער האט אונז באגליקט היינטיגע צייטן אז מען האט מען פון ירח איז דא עפעס מנוחה אין פשוט אינעם פיזישן זין יעדער מענטש האט א בעט און מען האט אז מען וויל קען מען עסן קרעקערס מען האט עסן ס'איז נישט נישט דאס איז די פראבלעם היינט אבער דער לעמל איז אז מען זאל האבן א שייכות מיט געטליכקייט האבן א שייכות מיט אלוקות און דאס איז אן עמל ס'איז אן הארעוואניע ס'איז א הארעוואניע דאס זיין נישט ווי געזאגט נישט נישט אז נישט אן עמל מיינט אז מען זאל פארשווארצט ווערן נישט אן הארעוואניע וואס מען ווערט פארשווארצט פון דעם דאס איז א מין סארט הארעוואניע אזא

משרה זיין שכינתו ביי אונז, אין לך שמחה גדולה מזו, דער מלך מלכי המלכים וויל זיך זיין אכסניא ביי אונז, דאס נעמט אן בשמחה, אבער דאס קומט ארויף ענין אז דער מלך וויל קומען צום הדיוט אין שטוב, דארף אים הדיוט אויסרייניקן די שטוב און אויסראמען די שטוב און מאכן א שענעם צימער און אלץ מכין זיין אז דער מלך זאל קומען, דער הדיוט פילט נישט דעם הארעוואניע מיט דעם אנשטרענגונג, דער הדיוט איז צופרידן אז ער גרייט דעם שטוב פאר דעם מלך. דער גרעסטער זכות וואס ער האט אז דער מלך וועט אנקומען צו אים אין שטוב, טוט עס מיט דער גרעסטער שמחה, אבער ס'איז הארעוואניע, ס'איז נישט גרינג, ס'איז הארעוואניע. איז מאנט זיך איז עכט הארעוואניע. מ'דארף פשוט. כ'רעד צו זיך, מיין, הלוואי וואלט איך גערעדט צו זיך, אבער כ'זאג, דאס דארף מען יעדער איינער ביי זיך איינטיילן, ס'איז נישט עפעס א.